איך שטעל דא ארויף צוויי שיינע געשפרעכן, שמועסן, וועגן די וואלן, פאר וועם מען זאל וועלן, פאר וועם נישט, די ביידע זענען פון צוויי מענטשן, ר' חיים שלום לעפקאוויטש און ר' יענקעלע כהן. איך וויל אז דער עולם זאל פארשטיין קלאר, אונז האמיר גארנישט, אונז זעמיר בלא עצה ולא יושיע, מען שטעלט ארויף אזאלכע קאנדידאטן וואס פאר וועם מען הייסט וואוטן איז ממש ממש א שרעק, נאר דא איז דא עפעס א פרוי א מנוולת וואס זי לויפט און זי איז עמטליך, זי ארבעט ביז יעצט אויכעט שוין פאר חוקי סדום און זי זאגט זי וועט ווייטער אויך טוהן, זי געט אונז א הבטחה, ס'איז אנבעליוועבל, איז וויל איך אז דער עולם זאל אליינס מחליט זיין וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, ווייל אריינצושטעלן אזאלעכע קאנדידאטן איז אזוי ווי סאטמאר רוב זאגט מען טאר נישט גיין אין ארץ ישראל צו די וויילן ווייל אלעס וואס זיי וועלן דארט איינפירן אין כנסת ביסטו א שותף אין דעם, שטעל דיר פאר אין וואס אונז זעמיר א שותף אין מש כב זכור מיט די אלע אנדערע חזר'יי, ס'איז אנבעליוועבל. די לעצטערע טעג און וואכן איז ארומגענומען געווארן דא די מציאות פון די וואלן, די בעפארשטייענדע וואלן וואס קומען נאוועמבער, למספרם, און די געוועזענע וואלן, די פריימערי וואלן, און מיר האבן דא נאכאמאל הרב ר' חיים שלום לעפקאוויטש, א גוטן ערב שבת ר' חיים שלום.
א גוטן ר' יענקל א גוט יאר. יא, איז איר האט דא ממש אראפגעווארפן ווי מען זאגט א אן אטאם, א דינאמיט וואס האט אויפגעפלאצט די ווען איר האט פארגעלייגט די זאכן מפיהם ומפי כתבם שוין אנגעהויבן פריער אבער ספעציעל די לעצטערע שמועס וואס איר האט פארגעליינט ווי ווייט און ווי טיף אונזערע אזויגערופענע היימישע פאררעטערס פארטרעטערס צוטרעטערס האבן אויסגעארבעט און אויסגעהאמערט אינאיינעם מיט די רעגירונג אינסטאנצן די וואס לויפן יעצט די זעלבע האוקל און מיר וואלטן געוואלט הערן וואס טוט זיך מאחורי הקלעים אויף די יעצטיגע מציאות די יעצטיגע וואלן וואס זי לויפט וואס זענען די שייכות פון די פאליטישאנס וואס שטעלן זיך פאר אלס אונזערע פארטרעטערס אין דעם הינזיכט. יא איר זענט גערעכט, מיר דארפן ממשיך זיין הגם.
הלוואי ווען מען דארף נישט. עס איז אייביג א בחינה פון צרות אחרונות משכחות את הראשונות, אבער פטור בלא כלום אי אפשר. איר זאגט מיר רבי יענקל אז איך האב אראפגעווארפן א באמבע בעזרת השם, כ'על אייך זאגן דעם אמת אז זייטן לעצטן שמועס האט איר אראפגעווארפן א באמבע, וואס איך האב גענומען פון דעם א מורא'דיגע דבר מוסר וואס מען דארף דעם אפילו מען דארף א שטיקל התבוננות, און פאר אונז גיימיר ווייטער וויל איך דאס בארירן, איר האט דא איבערגעגעבן פארן חשוב'ן ציבור א היסטארישע זאך וואס האט פאסירט אין מדינת ענגלאנד, אז דער פריים מיניסטער דער באריס דזשאנסאן האט געדארפט מכח זאכן וואס ער האט געטוהן וואס די פאלק האט שוין פארשטאנען אז ס'איז שלא כהוגן און חברים פון זיין פארלימענט און געמאכט ווי מ'זאגט א אויפשטאנד, א התקוממות, נוסח דעמאקראטישע וועלט, די אמאליגע נוסח איז געווען א אויפשטאנד איז געגאנגען אזוי מ'האט יענעם אומגעברענגט, היינט ברענגט מען אום איינעם פאליטיש אז קודם אז די פאלק איז אויפגעשטאנען און פארשידענע חברים פון זיין אייגענע פארטיי האבן זענען האבן זיך מתקומם געווען. צוליב פארשידענע מעשים טובים וואס האבן פארשטאנען אז לויט זיין פאזיציע וואס ער איז ערוויילט געווארן פון די פון די פונעם פאלק און פון די פארטיי גייט ער נישט נאך די פארשריפטן און האט נישט געהאט קיין ברירה בחרפתו ער זיך מוזט אויפשטעלן בפני עם ועדה און און רעזיגנירן פון זיין אמט און מען דארף פארשטיין מען רעדט נישט דא פון עפעס א קליינע אפריקאנער מדינה מען רעדט דא פון יונייטעד קינגדאם קען זאגן די מטרופולין של עולם פון די גרעסטע וועלטס מאכטן על כל פנים אינעם מעמד און כבוד ענגלאנד ענגלאנד איז מימות עולם פון געווען פון די שטערקסטע מאכטן אין די וועלט און ועד היום הזה און איז אויך ערווענט. איר זענט אביסעלע צוקראצט, יא? איר האט ערווענט אז דער פארגייער פונעם יעצטיגן גאווערנער האוקול, דער קאומא שם רשעים ירקב, איז אויך אנגעקומען צו דעם. כ'טראכט התבוננות פשוט, וויל עס מיטטיילן מיטן ציבור אז חכמים זאגן אין פורענות באה על אומות העולם, אלא בשביל ישראל, שייראו וליק ויקחו מוסר. אז אזא זאך פאסירט ביי די, ממש אין די לעצטע יאר צוויי. אין אזאלעכע שטארקע פאזיציעס, דארפן זיך אפזאגן פון זייער אמט, לאמיר האבן עפעס א שטיקל התבוננות, וואס האט דאס מיט אונז אידן צו טון? ס'האט א מורא'דיגע שטארקע נקודה דא למחשבה, וואס אפשר סתם אזוי עס איז אן איידלער ענין וואס מ'האט עס נישט ארויסגעברענגט, אבער לפי המצב, און בפרט בהמשך פון די אלע מעשים, פון די אלע איבערקערענישן, ווי מען זעט די גאנצע הנהגה בתוך המחנה ובפנים איז חרב ונחרב, ולא כימים הראשונים הימים האלה אז די פאליטישאנס, שתדלנים, בעלי בתים, פירן זיך די הענט און טוען וואס זיי ווילן, און ווי מען האט שוין דערמאנט טאקע די היסטאריע אביסל, מען דארף עס מער באריכות. מרחיב זיין טאקע אין א משל אזא מערכה פונעם דיסטריקט און ווילידזש אויף קרית יואל וואס דעמאלטס בימי קדם מ'רעדט זיך נישט נישט אזוי לאנג אבער צוריק פון בערך א פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק איז איז געווען אפילו ס'איז אויך געווען די גאנצע זאך איז איז על כל פנים די התחלת הפירצה איז געווען פון בעלי בתים אנשי כסף אנשי דמים ומרמה און און ליידער ווי געווענטליך די אנשי כסף שלעפן אריין אנשי הנהגה מיט מיט געלט חשבונות און פאליטישע חשבונות, איז אבער וועלט נאך געווען געוועלט, ס'איז געווען א קול ענות חלושה און א קול ענות גבורה, האבן זיך אויפגעשטעלט אנדערע רבנים צדיקי אמת וואס האבן מייצר געווען בצרתן של ישראל און משמיע געווען א ווארט, און ממילא איז אויסגעקומען אז אז אפילו סיי ווער ס'זאל זיין כארז כארזים גבהו, קען זיין שטארקע ראשי קהילה, אדער א שטארקער אדמור אין גאר הויעכע פאזיציע וואס קען האבן טויזענטער חסידים וואס קלאטשן פאר אים, אז ס'איז דא נמצא המכשלה הזאת תחת ידו, און ס'איז דא א פרצה וואס וואס איז אונטערן האנט פון דעם מנהיג, אדער אדער פון מענטשן די אנשי הנהגה איז געווען אנדערע אנדערע רבנים צדיקים און משמיע געווען זייער דבר השם וואס האט אפגעקלינגען מסוף עולם ועד סופו, ס'איז כאטשיג געווען, אזוי ווי ס'שטייט טאקע ביים עגל, אז ווען משה רבינו איז געקומען און געזאגט לא קול ענות גבורה ולא קול ענות חלושה קול ענות אנכי שומע, שטייט אין די ספרים הקדושים, די רבי זכרונו לברכה, בעיקר איז דאס געווען פארוואס האט גורם געווען דער גאנצער פגם אז ס'איז נישט געווען קיין קול ענות גבורה וקול ענות חלושה. ווער ס'האלט מיט וואס ס'טוט זיך דא אין די לעצטע תקופה, אין דעם גאנצן איבערקערעניש פונעם חינוך, און אין איבערקערעניש וואס ווערט יעצט ארויפגעברענגט שטארק אין די אויבערפלאך די ענין פון די וואלן, אמת, א ברוך השם לא אלמן ישראל, נאך דא ערליכע אידן דא דארט, רבנים, צדיקים, דיינים, וואס לאזן זיך הערן, אבער דעם דעם דעם ווידערקול, דעם דעם שטארקייט, דעם כח, וואס איז געווען אמאל, אז מען צו קענען איבער איבערוועגן, על כל פנים אויף צו צוטרייסלען,

און און און און זיי האבן א שיצונג צו א ב במישרין און און און מען קען זאגן אסאך מאל ממש דירעקט בהסכמה וואס מען נעמט עס אויף פון די מנהיגים איז אז מען טראכט אריין וואס דא האט פאסירט לאמיר לאמיר קודם קוקן וואס טוט זיך ביי די אומות העולם טאקע בימי קדם איז געווען אזא זאך ווי מלכים וואס ער איז געווען ווי מ'זאגט די אנלי באס, מושלים עריצים, זיי זיי האבן זיי זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט ככל העולה על רוחם, עס איז טאקע געווען א וועלט פון פון פון אכזריות, פון רצח, פון שפיכות דמים, פון השחתה, און דער רבונו של עולם ברוב רחמיו ובחסדיו האט אזוי געפירט. אז עס איז נתרבה געווארן די די עריצות אויף די וועלט, און און אסאך מאל אין נאמען פון דת, צו ס'איז געווען קאטאליקן צו מוסלמענער צו ווי אזוי עס זאל נאר זיין, אז עס האט געברענגט מיר שטייען, מיר שטייען היינט ערב ערב ט' תמוז, וואס איז געווען דא גזירת אורייתא.
יא יא, איז איז אזוי ווי טאקע רבי אביגדור ברענגט ארויס די מתנה פון אזא מין בחינה פון אמעריקע, מ'נוצט עס אויס ווי עס דארף צו זיין, אז מ'האט א געוויסע פרייהייט. אבער דער ענין פון אמעריקע איז טאקע אזוי ווי דער אייבערשטער אלעס איז דאך מלך מלכי המלכים אלעס איז בהשגחה משפיל גאים מגביה שפלים איז די מציאות אז עס איז דא א דעמאקראטישע סיסטעם אזוי ווי מען זעט היינט מיט דעם גאנצע השחתה און מיט די גאנצע מעשה. און נאך דא אזא זאך אז אפילו עס איז דא א פרעזידענט א פריים מיניסטער צו א גאווערנער ס'איז דא אזא זאך ווי ביקורת, ס'איז דא אזא זאך וואס דער וואס דער ציבור דער פאלק קען זאגן עד כאן, ווי ער גייט ביז אהער, אבער אבער דא שטעל דא שטעלט זיך אפ שטעלט זיך די זאך אפ, און און טאקע א בחינת משנה זאגט דארט הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו איז פארן פארן פאלק, פאדערט זיך א מורא מלכות, און ווען די חכמים רעדן בשלומה של מלכות, רעדן זיי אפילו פון מלכות מלכות הרשעה, אזוי ברענגט צו א פירוש פון רב חיים וואלאזשינער אויף אבות זאגט אז די חכמים האבן עס געזאגט בזמן פון מלכות רומי, וואס בעצם החריבו את בית מקדשינו, אבער מיט דעם אלעם ס'פאדערט זיך א וועלט ארדענונג ווייל אנישט איז די וועלט הפקר, אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. איז איז דאס איז אויפן המון עם, אבער וואס טוט זיך מיטן מלכות אליין, וואס איז זייער מורא? איז טאקע טאקע די מענטשן צווישן זיך איז איש את רעהו חיים בלעו, אבער וואס טוט זיך מיטן מלכות? איז דער מלכות האט בעצם אויך א ענין פון א מורא, וואס איז דער מורא פונעם מלכות? אז אז אז מ'קען מאכן אן אויפשטאנד, בימי קדם האט מען געמאכט אן אויפשטאנד שלש עשרה שנה עבדו את כדרלעומר ובארבע עשרה מרדו, די גאנצע תנך איז פול, ווי מ'האט געמאכט א התקוממות, אין די היינטיגע צייט וואס מיינט וואס איז דער ענין פון א מורא פון פון מורא מלכות? א דעמאקראטישע מדינה, מען מאכט אן איבערקערעניש און מען צווינגט יענעם, מען פירט אים אריין אין א לאך אריין, און ער דארף רעזיגנירן צו מען צו מען טוט אים אימפיעטשן. איז דא אזא מין זאך אז אז אז אז ס'איז דא א ס'איז דא א ביקורת איבער איבערן איבער דעם וואס איז אויפן טאפ? און להבדיל אלף אלפי הבדלות ביי אידן. מען קוקט צוריק בימי קדם, מען קוקט אין תשובה ספרים, מען ווייסט די היסטאריע, געווען אין די אלטע היים געווען רבנים, און אז א רב איז נכשל געווארן, און ער האט זיך צונומען צו טריפה מתחת ידו, צו אין אנדערע פרטים, צו ווייניג שטעט, וואס איז געווען אין די היסטאריע, מען האט געמאכט ערליכע אידן א התקוממות, און מען האט דעם רב מעביר געווען. איך רעד וועגן, דאס איז וועגן א רב, און א רב איז געווען ווייניגער מסתמא ווי, ווי, ווי. שתדלנים עסקנים ראשי קהילה, פרנסי הציבור, טבחים, שוחטים ובודקים, אזעלכע סארטן פעלער. יא, ס'האט זיך איבערגעגעבן, און קוקט אין די תשובות פון די פוסקים וואס איז געווען גאנצע די אנדערע רבנים האבן דן געווען וועגן א דריטן רב אז מ'דארף אים מעביר זיין, ער האט א רעכט צו זיין ברבנות, נישט מעביר זיין ברבנות. כ'מיין אז מען קוקט א שטיקל התבוננות וואס איז היינט פאראן אין דעם ענין פון רביסטעווע. און נאך א זאך, די רביסטעווע מימי קדם, לאמיר נעמען, לאמיר נעמען פון די גרעסטע חצירות, לאמיר נעמען א חצר פון בעלז, און א הייליגע חצר פאר די קריג, דער דער חצר אפילו אין בעלז איז געווען א ענין פון א מלכות, דער בעלזער רב איז ממש געווען א מלך בישראל, אבער ס'איז נישט, איך רעד יעצט אינעם גשמיות'דיגן חלק, האט עס נישט געהאט דעם גאנצן ערך פון מלכות וואס איז דא היינט. דער, דער, בעלז האט נישט אינדערהיים געהאט מוסדות, בנינים, מבצרים, אינסטיטוציעס, קהילות, סך הכל איז געווען א רבי, ס'איז געווען א חסידות, און אידן זענען געפארן, ס'איז געווען פון אלע שטעט בעלזער חסידים וואס האבן זיך געווארעמט ביים בעלזער רבי'ן, מען קען זאגן בעלז אינדערהיים, א בחינה לאמיר זאגן ווי פשעווארסק, כ'מיין ס'איז אסאך גרעסער געווען ווי פשעווארסק, אבער די פשעווארסק האט חסידים אין די גאנצע וועלט, אידן זענען אדוק צו פשעווארסק, מען פארט אויף א יום טוב, מען פארט אויף שבת, מען טראגט די קינדער, מען ווארעמט זיך, דאס איז געווען פאר די קריג. נאך די קריג, ווען א, ווען, ווען, ווען, ווען אידישקייט איז, איז אינסטעטושענעלייזד געווארן, ס'איז געווארן אינסטעטוציעס, מבצרים מעכטיגע, איז א רבי, היינט, די רביסטעווע, איז אן אימפעריע, ס'איז אן עמפייער, ס'איז א אמת'ע מלכות. און ס'איז א מלכות וואס, וואס גייט נישט מיט קיין בחירות, ס'גייט נישט מיט קיין וואלן, ס'גייט צו מיט, מיט בלוט, מיט, מיט משפחה וואס גייט אריבער, ולדוגמא זאל איך זאגן א דוגמא אינעם היינטיגן וועלט, להבדיל אלף אלפי הבדלות, איז עס אזוי ווי די מלכות אין די אראבישע מדינות, לאמיר זאגן סאודי אראביע, פון קאטאר און יונייטעד ארעב עמירעטס, די ריזיגע מלכים, רייך, מעכטיג, און בטעות קען עס קיינער נישט אראפווארפן, און ס'גייט, ס'גייט פון משפחה למשפחה, ס'גייט אריבער, ס'גייט אין די, מ'רופט עס אין ענגליש אין די בלאדליין. ס'דא אזא בלוט, דא א מלכות'דיגע בלוט. די זאך וועט זיך שאפן מיט א געוויסע הנהגה, שוין, און דער אייבערשטער האט אויך אזוי געפירט. אבער ווען מען כאפט א התבוננות וואס דא פאסירט איז, אז ס'קומט אויס אז א רבי, סיי וועלכע, כ'מיין נישט יעצט קיין שום ספעציפישע חסידות, כ'רעד יעצט בכלליות, אז א רבי אין היינטיגן דור איז א מציאות וואס כ'מיין אז אין כלל ישראל איז נישט געווען מימות עולם, ווייל אפילו איינער זאל עס וועלן מדמה זיין צום ריש גלותא, אבער ווען עס איז געווען דער ריש גלותא איז דאך געווען איז דאך געווען צו תנאים צו אמוראים צו צו צו צו שפעטער די די די די גדולי גדולי דייני דבבל, עס איז געווען אבער א כלל ישראל פון תורה, און עס איז זיכער אז ווען דער ריש גלותא האט זיך טועה געווען און איז אראפגעגאנגען פון וועג האט זיך זיכער האט זיך זיכער די זאך איבערגעקערט און עס עס גלייבט זיך נישט אז עס זאל האבן געווען אזא זאך אז דער ריש גלותא האט געקענט עובר זיין אויף די תורה, און ער האט געזאגט, און אלעס גייט אן ווייטער, און קיינער, ווי איין באס קומען א מזבח למעלה, ס'איז נישט מסתבר אז ס'איז געווען אזא זאך, קען זיין אין סוף בית שני ווען ס'איז געקומען די צדוקים און זיי האבן איבערגענומען די הנהגה פון בית המקדש צו די משפחת החשמונאי וואס זענען שפעטער קאליע געווארן, אבער אין בכלליות אין די היסטאריע פון כלל ישראל איז אזא מציאות כהיום פשוט נישט געווען, אפשר בין איך מיך טועה, אבער נישט א זאך וואס מ'געדענקט צו מ'ווייסט. ווייסט צו זאגן. היינט קומט אויס וואס ס'איז דא דא א רביסטעווע, און דא א מנהיג פון די רביסטעווע וואס איז עומד בראש, און האט א הנהגה האט א בעלות, מיט א ווינק פון אן אויג, להרע או להיטיב, און אונטער זיך טויזענטער טויזענטער אידן, און אפילו ער זאל טוהן די גרעסטע טעות וואס ס'איז דא, און יעדער זאל פארשטיין אז ס'איז א טעות, וועט קיינעם נישט בייפאלן, אפילו א הווא אמינא, נו וואס דארף מען ווייטער יעצט טוהן, וואס דארף יעצט געשעהן? און ס'גייט אן, און דערפאר גייט אן דעם סדר יום איבעראל.

וויאזוי איז דאס געווען אזא זאך א תקופה אין כלל ישראל וואס טויזענטער טויזענטער אידן האבן געהאט א הנהגה, און די הנהגה בעצם מטעם ההנהגה האט מען מורד געווען ממש במלכות שמים, מען האט מורד געווען, מען האט מסיר געווען שם השם פון פון פון פון בנינים, פון ביכער, מען האט אריינגעברענגט דרכי דרכי לימודים פון אפיקורסות, מען האט מען האט די הנהגה אליינס האט אינדארסירט און ארויסגעשטעלט פשוט פאר געלט פאר א מחיר כלב אתנן זונה האט מען אהערגעשטעלט דעם. גוים, מורדים בהשם, וואס פירן א מלחמה מיטן רבונו של עולם און מ'וועט פרעגן א קשיא, מ'וועט שטעלן מ'וועט שטעלן כלל ישראל צו משפט, וואס וועט מען ענטפערן? וואס וועט זיין די תשובה? וואס וועט מען ענטפערן? וואס וואס וואס די מנהיגים אליינס וועלן ענטפערן, דאס איז נישט אונזער געשעפט. אונז זעמיר נישט דא זיי מוכיח צו זיין צו צו מחזיר זיין לדרך האמיתית. מ'רעדט מיר זיך אבער דא יעצט אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. וואס וועט כלל ישראל, יענקל, ברוך, חזקל, נחמן, גרשון, מרדכי, וואס גייט מען ענטפערן? אויב מ'וועט קענען בכלל עפעס ענטפערן. איל איזם איז לכאורה לכאורה לכאורה די די די די די איינציגסטע תשובה וואס מען וועט קענען ענטפערן, כ'האב נישט געקענט, געווען א הנהגה, געווען א מלכות, איך דעם רעבן? איז נישט שייך שייך בעולם, דאס איז דאס איז ירושה לו לזרעו אחריו עד ביאת הגואל ולאחר ביאת הגואל, און ממילא ווי קום איך דא אריין? וועט מען זאגן פון הימל. קוק אהער, קוק פארוואס האסטו נישט גענומען א מוסר, להבדיל אלף אלפים הבדלות, וואס טוט זיך ביי די אומות העולם? טאקע א מלך, טאקע א פרעזידענט פון פון א מעטראפאלן של עולם, קומען זיך צוזאם זיינע אייגענע כאנשי קהילה, זיינע אייגענע מעמבערס פון די פארטיי, און זיי זאגן ניין, עד כאן, עד כאן, די זאך שטעלט זיך אפ, ס'גייט נישט ווייטער, לאמיר האבן א התבוננות. ווען ס'וואלט געווען די זקני הקהילה, צו סתם בעלי בתים, יעדע קהילה האט גבירים, יעדע קהילה האט האט אידן עסקנים וואס העלפן העלפן צו, און סתם א סתם המון עם, ווען ס'זאל זיך צוזאמנעמען דער ציבור מיט א מורא'דיגן שטארקן כח, און זאגן עד כאן, האלט מיר נישט דערביי ווייטער, זאגן פאר'ן רעבן, רעבע, דאס איז נישט דיין ירושה, אפילו דאס אפילו דאס האט זיך געזעצט אויפן אפילו די רבי זאל זיין געזונט האט זיך געזעצט אויפן טאטנס בענקל, די מכנסיים פון טאטן, די קאלפיק פונעם טאטן, די שטריימל פונעם טאטן, דער בעכער פונעם טאטן, די כתבי ידות פון טאטן, דאס איז דיין ירושה, אבער נכסי קהל, נכסי ציבור, דאס איז נכסי הקדש, איז גייסטו אין וועג פון פון פון פון די מייסד פון דעם פון דעם פון דעם מבצר פון דעם חסידות, הרי טוב. ואם לאו, רבי, רבי זאל זיין געזונט, מיין מיר עס מיין מיר עס מיטן גאנצן ערנסטקייט, חלילה זאל מען נישט פוגם זיין בכבודכם, אבער מיר געבן דיר א טשענס, מיר געבן דיר אן אולטימאטום, א חודש, צוויי חדשים, דריי חדשים, פינף חדשים, מאך סדר, און אז נישט. דער רבי מוחל זיין, מיין מיר מיין מיר חלילה, וועלן מיר מיטן גרעסטן כבוד און גרעסטן יראת הכבוד, דעם רבי'ן צאמפאקן, אתה וביתך, וכל אשר לך, מיטן העקל זעקל מיטן רעקל, אים אפשר געבן אפטריט געלט און אים אפשר קויפן א טייערע ווילא אין שווייץ, בדרך כבוד זיך גיין צו עולה זיין אויף ארץ ישראל, זיך באזעצן אין צפת, כ'ווייס נישט וואס. אבער דא ווייטער נישט. די ווערטשאפט קען אזוי ווייטער נישט אנגיין, אונז קען מען נישט לאזן אני בניני ובני בניני משעבודים והיינו לפרעה במצרים, מען קען אונז נישט אפשמדן. עד כאן, עד כאן אומרים בשבת הגדול. ווען דאס זאל ווען געשען, ס'איז בלתי שום ספק אז היינט, זענען זיך, אפילו זענען טאקע מלכים, אבער ס'איז מלכים וואס די מענטשהייט האט זיי געמאכט פאר מלכים. אפילו זענען מלכים מושלים ורוזנים, זיי האבן אבער נישט קיין ביקסן און זיי האבן נישט קיין געווער און זיי קענען נישט גיין קעגן דעם דעת הקהל און קעגן דעם דעת הציבור אויב דער ציבור זאל זיך באמת משמיע זיין את דעתם. און טאמער דאס פאסירט נישט איז ממילא זאל מען, האט מען נישט אויף דעם קיין אויסרייד. מען האט נישט אויף וועם אן אויסרייד און מען זאל וויסן, ס'איז טאקע ס'איז דא אפאר א צוויי דריי אדמיניסטראטארן, ראשי קהילה, אנשי דמים, די רבי, מ'איז זיך נישט יוצא מיט דעם וואס מען געבט א קרעכץ, מען ווייזט אונז פון הימל אז אין דעם גרויסן חשכות אין די גאנצע זאך ס'איז דא אזא מעגליכקייט אז דער ציבור האט א כח און זאגן עד כאן און אז נישט איז פארטיג מיט די רביסטעווע עד כאן. ס'איז א שטיקל, א שטיקל, א שטיקל מוסר, א שטיקל התבוננות, וואס כ'האב געטראכט אז אולי ווען מ'וועט זיך פון דעם אויפוועקן, גייט אהיים און טראכט וואס, וואס קען מען דא טון? די עצה וואס טאקע וואס מ'האט געטון ביי די, ביי די פרשה פון וואקסינס, אז אידן האבן זיך אויפגעהויבן, לך לך מארצך, מ'האט אויפגעשטעלט די אלע אומשאצבארע היכלות התורה, ס'איז א מורא'דיגע עצה. אבער דער לך לך מארצך איז פון די עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו, דאס איז זעהר זעהר זעהר א שווערע עצה. זעירין אינון און הלוואי דער אייבערשטער זאל העלפן מי יתן והיה ס'זאל נתרבה ווערן כהנה וכהנה אזאלכע מבצרי התורה און מענטשן פון די מבצרים פון די חסידות'ער פון די מלכיות פון די פארטייען זאלן זאלן זאלן זאלן זיך פאקן זאלן דאס טוהן אבער ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז נישט אזוי לייכט ס'איז נישט אזוי פשוט ס'איז א ס'איז א ס'איז א טייערע מוצא דאס ס'איז אסאך אסאך לייכטער אסאך אסאך ביליגער, און עס קאסט נישט קיין געלט, עס קאסט נאר רצון, עס קאסט נאר א די אמת'ע רצון, זאל זיך צוזאם נעמען אידן אין די אלע קהילות וואס וועקן זיך אויף, און זאגן רעבע לעבן, ס'איז אינה ירושה לך, ס'איז נישט דיין רכוש, ס'איז נישט דיינס, הייבט זיך נישט אן, דו קענסט מיינען אז ס'איז דיינס, ס'איז נישט דיינס, ס'איז נכסי הקדש און נכסי ציבור, אונז בלייב מיר זיך דא, אונז וויל מיר דא, אונז וויל מיר אז דו זאלסט זיין דער ממשיך, ווייל אונז האף מיר אז ס'וועט זיין. אילן אילן, במה אברכך שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך, מען קוקט מיר ארויף אז דו זאלסט גיין בדרכי אבות, בדרכי פון די מייסד פון די קהילה, אבער אויב נישט, און דו קענסט זיך נישט צו דעם צושטעלן, ס'איז א טעות, איז טעות לעולם חוזר, ס'איז א מקח טעות. ס'איז א שטיקל התבוננות, וואס זאגט איר צו דעם רבי יענקל? איר ברענגט דא ארויף זייער א שטארקע זאך, ס'איז מער ווי א נקודה למחשבה, ס'איז א יסוד וואס מען דארף זיך דערינען מתבונן זיין, און ס'איז נישט קיין סאך אינטערעסאנט וואס אונז זאגן מיר וועלן לאזן דעם ציבור, די חשוב'ע צוהערער און עמך בית ישראל זאלן ענטפערען אויף אייער פראגע פארשלאג. א גוטן פאר אלע חשוב'ע צוהערער אונז שטיי מיר, דינסטאג פרשת בלק, די שמועס פון ערב שבת וואס מען האט אנגעהויבן בסוגיא פון די. מכשפה האוקול וואס ווערט ליידער געשטיפט דורך די היימישע פאליטישאנס האט מען נאכנישט עספיעט ממשיך צו זיין, מען האט אויסגעשמועסט אסאך אנדערע וויכטיגע זאכן ווי פריער, ווי מען הערט דא איז. האמיר דא נאכאמאל רבי חיים שלום, ערשטנס א גוטן, א גוט יאר אייך רבי חיים שלום.
א גוטן רבי יענקל.
יא. איז למעשה אזוי ווי מ'האט אנגעהויבן, מ'וואלטן זייער געוואלט די ציבור ווארט און וויל הערן מ'זאל אויפוויקלען די פאקטן איבער די קאנעקשאן פון די פארטרעטער פון די היימישע פאליטישאנס מיט די פארשטייער פון די דעמאקראטישע פארטיי וואס לויפן יעצט אריינצוגיין אין אמט אין די קומענדיגע נאוועמבער למספרם און די בריקן וואס זיי זענען דאך ווי באקאנט יעדער ווייסט שוין אז זיי זענען גרויסע מגשרי גשרים זיי האבן א שייכות מיט גישור און די סוגיא און די מציאות פון די וויילן ווי זעהט זיך אן זייערע גשרים זייערע קאנעקשאנס און ס'איז אויך וויכטיג אויב איר קענט ארויף ברענגען אז מ'האט געהערט שוין וואס זי פלאנט און וואס זי וויל און אויף וואס זי לויפט פאר די פריימערי וויילן אבער נאכדעם דאס הייסט ווען זי גרייט זיך יעצט שוין למעשה נאכן אריינקומען ווי מ'זאגט אין אמט. טאקע נאך נישט אינגאנצן אין אמט אבער אין מטעם איר פארטיי גייט זי זיין די וואס לויפט, איז וואס וואס איז אירע ווייטערדיגע פלענער וואס שטעלט זי פאר מיט ווי מ'זאגט אלס אלס די די פלאטפארעם וואס זי שטעלט זיך ארויס?
איז על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון דער ציבור הקדוש די וואס זענען דא אויפן ליין און האלטן שוין מיט במשך די גאנצע תקופה פון פערלס מיין איך אז דער עולם איז שוין זעהר זעהר זעהר קלאר אז דאס וואס מען האט געמיינט אלע יארן אז אונזערע שתדלנים, שקרנים, זיי זענען גאר די וואס זענען די ערשטע האנט ארויף אין די רעגירונג און אלע זייערע פאליסיס, דאס טייטש אז ווען ווען זיי האבן א שטיקל קוק אויף א געוויסע זאך און זיי נעמען און זיי נעמען א גאנג

איז געוואויר געווארן, ס'איז נתגלה געווארן דא א נייער גילוי, אז בעצם אונזערע היימישע פאליטישאנס זענען גאר וויידלעך, וואס שלעפן זיך נאך צו א גרויסן קאלב, אן עגל הזהב, וואס דאס איז וואס דאס איז, און אין א גרויסן און אויף א גרויסן אופן פארגעבויט דורך פארשידענע טרייפענע אונטערוועלט דזשואיש ארגאניזעישאנס,

עס איז מעט קאונסיל, די יו דזשעי פעדערעישאן, און און עס איז דא אנדערע אנדערע מער היימישערע חלקים פון דעם עקרב וואס דאס איז לאמיר זאגן די ארטאדאקס יוניאן, די או יו און נאך אביסל היימישע איז איז איז אגודת ישראל, און נאכדעם קומען נאך אונזערע דזשעי סי אר סי'ס וואס דער הויפט דערפון איז פארשטייט זיך אין וויליאמסבורג און יו דזשעי או און סתם נאכדעם קען מען לייגן אין די רייע די בי פי דזשעי סי סי און נאכדעם קומען די קלענערע וואס דאס איז די מאנסי די קאמיוניטי אוטריטש און די ווילידזש ווילידזש אוו קרית יואל איז איז צופעליג קען מען אפשר לייגן מער אין די ראמען פון יו דזשעי או ווייל דארט האבן זיי זייער קאמפעדיטער דעם ראביי אינדיג טרייט צו לויפן פאראלעל א גאנצע צייט און נאכדעם איז דא די ווילידזש די ווילידזש פון נוא סקווער און און די ווילידזש פון כתר פון וויזשניץ איז אבער בעצם איז דא א גרויסער עקרב יעצט איז אינטערעסאנט אז אז אז אז אז מ'קוקט אין אנדערע סוגיות זעהט מען אז ווי זיי ווי זיי ווי זיי שטעקן אריין די הענט

אין די קאמיוניטיס, אין די אידישע קאמיוניטיס אין ניו יארק זאגן אז זייענדיג דער משנה למלך פאר קאומאו האט זי אייביג געמאכט זיכער צו מיטהאלטן אלע זאכן, אלע באדערפענישן וואס אידן דארפן האבן. און מען וועט באלד זען וואס די באדערפענישן זענען, אויבן אויף וואס אידן די באדערפעניש פון אידן איז אז זייער אידישקייט זאלן קענען האלטן אידישקייט אומגעשטערט, זייער חינוך זאל קענען אנגיין, מ'זאל נישט טשעפענען זייער מציצה בפה, און און וכו' און די אלע זאכן וואס דאס איז אידישע קאנסערן. שוין לאמיר באלד זען וואס די קאנסערנס פון אידן איז וואס זי האלט מיט. זאגט ער אז זי פלעגט וויזיטן אידישע דעי סקולס, זי פלעגט קומען אין די אידישע סקולס, און זי פלעגט זיך טרעפן מיטינג רעגולערלי וויט דזשואיש קאמיוניטי אפישעלס, און טורינג ארטאדאקס נעיבארהודס וויט לאקעל קאמיוניטי לידערס. זי פלעגט, נאך אלס סגן, פלעגט זי זיך דרייען אין די און קומען צו פארשידענע אידישע סקולס, און זי פלעגט ארומגיין אין די ארטאדאקסישע נעיבערהוד צוזאמען מיט לאקאלע קאמיוניטי לידערס, מ'איז געגאנגען קוקן צו די מקוואות, צו די שחיטה גייט אן, צו מען קען די כפרות מאכן אומגעשטערט, יא.

אז זי האט זיך שוין געטראפן מיט הונדערטער פון אונזערע סטודענטן, און ער זאגט אויך אז ערליער דיס יער האוקלי וויזיטעד דזשואיש דעי סקולס אין ברוקלין און קווינס, זי איז געקומען זאגט ער פארגאנגענעם יאר איז זי געקומען אין די סקולס אין די אידישע דעי סקולס אין ברוקלין און קווינס, די דזשואיש קאמיוניטי און קעיטי האוקלי העוו א לאנג סטענדינג רילעישאנשיפ. זי האט א לאנגע רילעישאנשיפ א לאנגער קשר וואס זי האט מיט די אידישע קאמיוניטי גייט אייך זאגן צוויי נושאים וואס די רילעישאנשיפ איז. ער רעדט דא וועגן די OU וואס שטעלט פאר זייערע מוסדות ווי מ'זאגט אין בראנקס און אזעלכע פלעצער רעדט מען פון גאר מאדערנע מוסדות. יא מיט סאם אוו אדער פון מאדערן ארטאדאקס איך וויל אבער ארויסברענגן מיין פוינט איז דא איך זאג נישט אז זי איז געקומען אין פאפא אין תורה ויראה. איך וויל דא בעיקר ארויסברענגען אז די רילעישאנשיפ, די קאנעקשאנס, דעם טאון, שטעלן אוועק די גאר גאר מאדערנע, לינקע, מאדערן ארטאדאקס, א גרויסע חלק פון די דעי סקולס זענען די מיני סקולס וואס מארשירן אויפן אויפן אויפן אויפן איזרעילי דעי פארעיד וכדומה, אבער מ'עט זעהן אז די אינטערעסן וואס די היברו דעי סקולס און די חברה האבן לויפן פאראלעל מיט די זעלבע אינטערעסן וואס אונזערע מנהיגים, שתדלנים, פארקויפן, און נישט וואס זיי פרובירן צו, מיין, מיין, מיין, קויפן, נישט פארקויפן, פארקויפן פאר אונז פארקויפן זיי אז מען גייט דא ראטעווען אידישקייט, אבער ווען מ'עט זען אז מען רעדט דא פון אן אנדערע זאך אינגאנצן, איז דא היינט, טאמער גיימיר דאס פארליינען וואס עס שטייט, בוכשטעבליך, איז דא צוויי יסודות'דיגע זאכן וואס פארנעמט די דזשואיש עסטעבלישמענט. די דזשואיש עסטעבלישמענט, איך מיין דאך די דזשעי-סי-אר-סי'ס, און באמת, יסודות'דיג איז אלעס איינס, ס'איז געלט. אבער די געלט וואס ס'קומט אן צו זיי איז דורך, זיי זוכן אייביג צינורות וויאזוי צו ברענגען געלט. איז דא איין טאפיק וואס דאס איז אנטיסעמיטיזם, און דער ענין פון אנטיסעמיטיזם איז בנוגע וואס דאס ברענגט וואס זיי ארבעטן אויף ריזיגע פאנדינג מ'האט דאך שוין גערעדט די JCRC ארבעט יעצט פאר דרײַ הונדערט זעכציק מיליאן איך דענק שוין נישט די אסטראנאמישע נאמבערס פון וואס מ'רעדט און וועגן דעם בלאזט מען דאך אויף יעדן יעדן יעדן קליינעם שטות וואס איז געשען אז א גוי האט געז א שארער א טראק האט געש ארויסגעשפריצט שפר שניי אויף א איד אין לעיקוואוד און ברענגט מען די מידיע מיט די טעלעוויזיע וכדומה וכדומה מ'האט שוין די אלע זאכן דא אסאך אויסגעשמועסט אויסער דעם וואס די אנטיסעמיטיזם טוט טוט סערווירן די גאנצע ציוניסטישע אדזשענדע פון אייביג זיין דער נרדף בשעת ווען מ'איז דער גרעסטער גרעסטער רודף. און אויסער דעם איז אנטיסעמיטיזם בכלל זעהר א זעהר זעהר א וויכטיגע נושא און א טעמע, ווי מ'האט שוין דא אויסגערעדט באריכות פונעם JPPI ריפארט, אז דאס איז א זאך וואס שמעלצט צאם אלע אידישע פראקציעס און בכלל דאס איז די איז די בריקן בויער, דאס שמעלצט צאם די די ארטאדאקסן מיט די רעפארמער מיט די פרייע. איז ממילא ווען מ'וועט גוט קוקן וואס ס'באנעמט אונזערע אונזערע אונזערע דעם אויבן אן פונעם סדר היום איז איז ענין פון אנטיסעמיטיזם און געלטער וואס גייט דורך סקולס און פון צייט צו צייט ווארפט מען אריין א ווארט פון האוזינג טעקסעס אבער דאס איז נאר אזוי ווי אזא איז אזא א באקשיש אריינגעווארפן דארט אזא אזוי אזוי אזוי באזאלצן באפעפערט אבער די די גראבע מוציא ליגט אין די צוויי נאטן פון אנטיסעמיטיזם און די ענין פון די סקול סיסטעם איז ברענגען זיי דא אז האוקל איז געווען די ערשטע פון די פאליטישאנס וואס איז ארויסגעקומען קעגן קעגן קעגן די מינים פון אנטיסעמיטיזם ווען די נאמבער אף אנטיסעמיטיק אינצידענטס נעישאנווייד ביגען ס'האט זיך אנגעהויבן צו פארשפרייטן די מינים פון אנטיסעמיטיזם און זי האט געהאט א מיטינג זאגט ער אין די סיטי מיט דזשואיש לידערס צו אדרעסירן די מצב און זי האט זי האט אויך ארויסגעשריבן אויף איר פעיסבוק פעידזש דארט אז אנטיסעמיטיזם העז נאו פלעיס אין ניו יארק און בדרך אגב קען מען זעהן עקסטער פון אן אנדערע ארטיקל איז זי געווען פון די הויפט מחותנת'טעס וואס האבן מארשירט אויף דעם היסטארישן ברוקלין ברידזש ווען מען האט געבויט די די בריקן בויערס און ווען אונזערע היימישע שתדלנים האבן זיך אין דעם אנטייל גענומען אויף דעם אופן ווי ווי ס'האט פאסירט. זאגט ער אזוי, עמאנג עמאנג דאוז עט די עט די מיטינג ווער דעיוויד פאללאק? ווער איז געווען ביי די מיטינג פון האוקל? איז דער באוויסטער באוויסטער דעוויד פאלאק במאמר המוסגר, דער עולם דא אויפן ליין ווייסט דאך ווער דער דוד פאלאק איז. מען האט אים באגריסט, יא ר' יענקל האט ארויפגעברענגט דעם ריקארדינג פון פון כ"א כסלו, און דעם ריקארדינג פון וואס איז געווען אויף די בריק, יא יא, מיר געדענקען נישט פונקטליך דעם דאטום ווען ס'איז ארויף, ס'דאכט זיך אין די כסלו טבת צייט, מסתם אויף איינס פינף איינס קען מען עס גרינגער טרעפן, יא, איינס פינף איינס ביי די מעין מעניו.
שוין, זאגן זיי אז דער דעיוויד פאלאק וואס ער איז דער אסאסיעט עקזעקוטיוו דירעקטאר פון די דזשואיש קאמיוניטי רילעישאנס קאונסיל אף ניו יארק, וואס דאס איז די JCRC, וואס דאס איז אויך א טרייפענע און טמא'נע פארשאלטענע ארגאניזאציע פון די פון די פון די משומדים די רעפארמער אין די פעדערעישאן וואס די דזשי סי אר סי האט אסאך אסאך בענדעלעך באהאפטן און מחובר צום אפיס פון יו דזשי או מתוך זייער וועבזייטל שטעלן זיי עס ארויס אלס איינע פון די ארגאניזאציעס וואס איז וואס איז אונטער זיי זיי זיי זענען א שירעם ארגאניזאציע פאר אסאך קלענערע אידישע ארגאניזאציעס און דער מנהיג דעיוויד פאלאק דער איז דער דער דער דעם וואס אים טוט מען מרומם זיין אין די היימישע חברה דאכט זיך מיר אפילו ס'איז דא א בילד ווי מ'האט אים געברענגט אמאל צו א צו עפעס א מעמד צו א מסיבה טאקע דא ביי די ביי די ביי די ראדני סטריט קהילה כ'ווייס נישט צו א שמחת בית השואבה צו וואס אין בית מדרש דאכט זיך מיר אז ס'איז דא אפילו א בילד פון אים ווי ער קומט אריין אבער ער איז איינער פון די פון די ראשי הקטנים פון דעם ראש הנחש פון די פון די פארשאלטענע ארגאניזאציע. און און ער זאגט אויך דער האט געזאגט אז די מיטינג וואס וואס איז געווען דעמאלטס פון האוקעל מיט די דזשואיש מיט די דזשואיש לידערס זאגט ער שי איז קליערלי סענסעטיוו טו די אישו ענד סופארטיוו אוו די קאמיוניטי קאנסערנס זי איז זייער סענסעטיוו און זי זייער ווייסט פונקטליך וואס די קאמיוניטי וויל ער ער ער ער ער מיינט זיכער נישט די קאמיוניטי סענסעטיוויטי און קאנסערנס איז וועגן מציצה בפה ס'איז וועגן לחיים של יד מצות ס'איז די מנהג פון כפרות די די חינוך הטהור בלי שום שינוי, ער ער אזא מין פינסטערער נידעריגער פארשוין, ער איז פון די ראש פון די פון די מארטש פון די איזרעלי דעי פארעיד, און בכלל די גאנצע די גאנצע אסימילאציע וואס איז דא היינט אין די רעפארמער אידישע אידישע גאס, ער איז א סימבאל פון פון אזא סארט זאך. און ממילא ווען זי זאגט און ער טוט איר משבח זיין און זי איז זייער סענזיטיוו און זי פארשטייט די אידישע געברויכן, פארוואס ברענג איך דאס זייער שטארק ארויס, ווייל מ'זאל מיר זעהן שפעטער פון אנדערע ארטיקלען אז איינער פון די געהילפן פון די היימישע עסקנים ווען מ'האט אים געפרעגט די קשיא ווען מ'האט אים געפרעגט די קשיא פארוואס טוט עטץ אינדארסירן האוקעל זי איז דאך זי האָט זיך, זי האָט דאָך אַנדערע שיטות, מיט אַנ, מ'האָט געוואוינט צו די ליבעראַלע שיטות, האָט ער אויך געענטפערט דעם זעלבן טערעץ ווי דעוויד פּאָלאַק, נאָר אויף אַ מער פאַרהיימישטן אופן, אַז זי איז סענזיטיוו און זי פאַרשטייט אונזער רעליגיעזע געברויכן, און ממילא דאָ איז וויכטיק צו זען פון וואו הייבט זיך עס אָן, ווער האָט איר געגעבן די הסכמה, פון וואו האָט זי באַקומען סמיכה, אַז זי פאַרשטייט אַזוי גוט אונזער רעליגיעזע געברויכן. אקעי, נאכדעם ברענגען זיי אויך אז ראביי דזשאוסעף פאטאשניק, די עקזעקוטיוו ווייס פרעזידענט פון די ניו יארק באורד אוו ראבייס, מען מיינט נישט די באורד אוו ראבייס פון CRC, פון די, נישט פון התאחדות הרבנים און נישט פונעם אגודת הרבנים, און אוודאי נישט פונעם איגוד הרבנים און אויך נישט פון די תורה מסורה רבנים, ער איז פון די באורד אוו ראבייס פון די עכטע רעפארמער רבנים, און טאמער די זכרון פאלשט מיך נישט איז ער געווען

די ישיבה אוו פלעטבוש, א מאדערן ארטאדאקס דעי סקול אין ברוקלין, איטס עקזעקוטיוו דירעקטאר דזשעפערי ראטמאן סעד, שי העז בין א טשעמפיאן אוו סטעיט עיד טו פרייוועט סקולס פאר די פערפעס אוו הייערינג קוואליפייד אינסטראקטערס טו טיטש סייענס, טעקנאלעדזשי און מעט קאורסעס. זאגט ער אזוי, האוקעל איז געקומען און זי האט געוויזיטעט, יעצט זאל מען צולייגן קאפ וואס זיי זאגן דא. האוקל איז געקומען פון ישיבה אוו פלעטבוש. די ישיבה אוו פלעטבוש איז א מאדערן ארטאדאקס דעי סקול, זאגט דער עקזעקוטיוו דירעקטאר פון ישיבה אוו פלעטבוש, ער הייסט מיטן נאמען דזשעפערי ראטמאן, און ער האט געזאגט אז זי האוקל איז געווען דער טשעמפיאן, זי איז געווען דער אנפירער אז ס'זאל זיין רעגירונגס געלט שטיצע צו פריוואטע סקולס מיט די מטרה צו הייערן קוואליפייד טיטשערס צו לערנען סטעם, סייענס, טעקנאלעדזשי און מעט. דאס איז זייער זייער זייער א וויכטיגע פוינט ווייל אינדזשענירינג וואס איז זייער זייער א וויכטיגע פוינט דא ארויסצוברענגען ווייל ווען מען געדענקט אין די בריוון וואס ס'איז געשריבן פונעם טשענסלער פון די סיטי צו צו די סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט ווען מ'האט גערעדט פון דעם גאנצע מסירה פון יאפעד איז זייער שטארק ארויסגעברענגט געווארן דארט די די חלק פון די תשובה וואס זיי טוען תשובה אונזערע אונזערע סקולס מיט די פירערשאפט פון פערל און מען טוט זיך און מען טוט קעגן קומען און פאראויס קומען און מען פארבעסערט זיך מער און מער און מער. און איינע פון די זאכן וואס דארט איז געשטאנען וואס דעמאלטס האט מען עס צוברייטערט דא באורך וברוחב איז אז זיי האבן אז זיי האבן זיי האבן זיך פארבאטן פאר די רעגירונג זיי האבן אנגעבאטן פאר די רעגירונג אז מען גייט אריינברענגען סטעם מען גייט עס לערנען און דעמאלטס זעמיר געוואויר געווארן אז ס'איז דא א גרויסע באוועגונג מ'האט נישט געוואוסט פונקטליך ווי וואס ווען ווייל געווענטליך איז דאך די כלל אז די רעגירונג געבט נישט קיין שום געלט פאר חינוך אפילו סעקולער חינוך פאר פרייוועט רעלידזשעס סקולס. די גאנצע זאך וואס מען געט דא, די אלע זאכן זענען דאך נאר זייטיגע זאכן. מענדעטארי סערוויסעס פאר אטענדענס, וואוטשערס, וואוטשערס, וואוטשערס וואס גייט נישט פארן סקול נאר וואוטשערס גייט פאר די עלטערן, און און און טייטל וואן וואס גייט אויך נישט פארן סקול, און מ'האמער שוין געשמועסט אז טייטל וואן איז די פשט אז די רעגירונג קומט אריין אין סקול, אז ס'זאל זיין א דירעקטע צינור פון די רעגירונג צום מוסד אויף א ענין פון אן עדיוקעישאן אפילו א סעקולער עדיוקעישאן, איז נישט געווען ביז די געלטער פון סטעם, און א נייע חידוש וואס זיי האבן דורכגעבראכן, אז מען קען באקומען דירעקט געלט פון די רעגירונג אויף א ענין פון עדיוקעישאן, און פערל האט צוגעזאגט פאר די גאווערמענט אז זיי גייען אריינברענגען דעם סטעם, איז ווער ווייסט צו אויב נישט דא יראי השם וחושבי שמו האבן דאס מגלה געווען אינעם אויבערפלאך און מ'האט געמאכט א מורא'דיגן שטורעם, צו דאס וואלט נישט שוין לאנג נישט געווען אינעווייניג חס ושלום היה לא תהיה אין די מוסדות. איז ווער איז געשטאנען איז ווער ווער האט עס אויסגעהאקט? דא איז ער אונז מגלה דער ציוניסטישע דזשערוסעלעם פאוסט אז דאס איז אויסגעהאקט געווארן דורך האוקל מיט די חברה מיט די מאדערן ארטאדאקס מיט די רעפארמער און זי גאר דער וואס וואס ארבעט אריינצוברענגען דעם דעם סטעם און נישט ווייל זי איז אזא צדיקת הרבנית הצדיקת וואס וויל אזוי העלפן די ישיבות נאר אזוי ווי אונז האבן שוין דעמאלטס גערעדט אז דער גאנצער סיסטעם דאס איז א חלק פון די גלאבעל ליבעראל אדזשענדע און עס האט אין יעדע מדינה אן אנדערן אן אנדערע אן אנדערע זאך און און דאס איז א חלק פון די אדזשענדע צו צו אריינברענגען אויספארעמען די מוחות פון די קינדער אין דעם נייעם געדאנקענגאנג און טראכט ווי אזוי זיי ווילן אז אז דער יוגנט זאל טראכטן און און און און אונז האמיר אונז האמיר ארויסגעברענגט דעמאלטס אז אז אז אפילו אז אפילו אונטער די תורה ומסורה נעץ, די גאנצע קוריקולום וואס מ'האט אנגעהויבן מאכן פאר די ישיבות קטנות, וואס א חלק אין דעם איז אריינצוברענגען דעם סטעם. איז על כל פנים ווען אונז העמיר זעהן שפעטער ווען אונז העמיר צוקומען אז אונזערע היימישע אונזערע דעפוטאטן, אונזערע שתדלנים, וואס זיי האבן דעם זיי האבן דעם א השפעה אויף אונזערע רבנים פאר זיי שרייבן אונטער זייערע קול קורא'ס, אזוי שרייבן זיי דאך פאר דעם צו השעה, ווען ווען זיי האבן געהייסן גיין פאר לענטא זאגן זיי אז די עסקנים זענען די וואס האבן אונז ארויסגעברענגט אז דאס איז די ריכטיגע קאנדידאט, זאל מען פארשטיין אז ווען זיי רעדן אז זיי זענען סענזיטיוו אויף אונזערע עניינים און אויף אונזער חינוך, האבן מיר נאכנישט געזען פון האקול מבואו ועד קיצו, פון ווענעם טאג זי איז געבוירן געווארן אין איר אמט ביז צום היינטיגן טאג עד הנה עד היום הזה, איינמאל זי רעדן אפן, זי רעדן א ווארט אדער א רמיזה וועגן דעם ענין אז זי וויל באמת העלפן אנצוהאלטן דעם רעליגיעזן כאראקטער פון אונזערע סקולס, בשעת ווען גאנץ אמעריקע קערט זיך איבער פֿינף הונדערט און פֿופֿציק מאל, און בשעת זי דארף האבן די וואוטס, און בשעת ווען איר קעגנגייער דער לי זעלדין פון די רעפאבליקאנער פארטיי לא פעם ולא שתיים סיי פאר ער האט געווינען און סיי נאכן געווינען הערט ער נישט אויף צו רעדן פון דעם. אז ער גייט ארבעטן אנצוהאלטן דעם אינדעפענדענס, דעם דעם דעם עצמאות פאר פאר דעם דעם דעם אייגנארטיגקייט פון פון די פון די רעליגיעזע מוסדות, איז ממילא איז זייער איז איז פשוט הדבר מובן מאליו ווען אונזערע שתדלנים זאגן אז זי איז סענסיטיוו אויף אונזערע אישוס מיינט מען מיינט מען דעם קויליטש מיט די קניידלעך? און דאס מיינט די אלע געלטער פון די ליבערל געלטער פון וואס זי גייט ברענגען. און דארט צום שלוס, צום סוף פונעם ארטיקל, ווען זיי רעכענען אויס אירע מעשים טובים און אירע קרעדיטס, וואס זאגן די דזשואיש ארגענעזעישאנס, וואס איז איינע פון אירע הויפט זאכן? אז ווייל אין קאנגרעס, זי איז פארדעם געווען א זי איז פארדעם געווען א קאנגרעסוואמען, שפעטער האט זי זיך ארויפגערוקט צום לייטער צו זיין אין אפיס פון גאווערנער, ברענגען זיי ארויס לשבחה ווער איז זי? איז איז זאגט זאגט זי איז אין צוויי טויזנט עלף האט זי איבערגענומען דעם בענקל פון א פון א פון איינעם דארט אין קאנגרעס קריסטאפער לי און ווען זי האט זיך אריינגעזעצט אין קאנגרעס האקול פארט טו פראטעקט אפארדעבל קעיר עקט, ריפראדאקטיוו רייטס ענד סערווייווער רייטס. כ'קען נישט מפרש זיין הדברים אז זיי ברענגען ארויס די די ציונים די רעפארמער די משומדים ברענגען ארויס לשבחו אז וואס פארוואס איז זי א גוטער א גוטער פריינט א אידנס פריינט פארוואס איז זי סענזיטיוו פאר די אידישע אישוס אז זייענדיג אין קאנגרעס האט זי געפייט פאר די אלע רעכטן פון די פון די מנוול'דיגע תועבה, חוקי סדום ועמורה. עד כאן פון דעם ארטיקל פונעם פונעם דזשערוסאלעם פאוסט הנוגע לענינינו, און דאס צוריקגייענדיג צום צום וואס מ'האט פארגעלערנט פון ר' אביגדור מילער זכרונו לברכה, אז ווער זענען די וואס זענען וואס ברענגען אריין די חוקי תועבה ווער פארסמ'ט אמעריקע, זאגט ער אז דאס איז נעבעך דאס איז נעבעך אידן, און דאס פון די אידן רעדט ער, די אידן זענען דאס און זי איז אריינגעקומען אין בענקל און מען זאגט אז זי איז סענסיטיוו פאר די דזשואיש אישוס, איז איינע פון די דזשואיש אישוס איז די חוקי סדום ועמורה.
ס'איז מבהיל וואס איר האט דא פארגעליינט פונעם דזשערוזאלעם פאוסט, ולא לחינם הלך הזרזיר אצל עורב. לאמיר הערן ווייטער. די פינסטערע ארגאניזאציע הנודע לשמצה, די דזשי סי RC, די Jewish Community Relations Council of New York, דאכט זיך מיר, אנש דעם גיט דעמאלטס ווען ווען ס'איז געווען די שערוריה ארום דעם ארום די בריקן די בריקן געגייערס דארט אויפן ברוקלין ברידזש האט מען זיי האט מען זיי באטיטולירט אלס וואוילטעטיגע אידישע ארגאניזאציעס איז די וואוילטעטיגע טמא'נע ציוניסטישע רעפארמירטע ארגאניזעישאן JCRC האט אליינס ארויסגעגעבן אזוי ווי א פרעס רעליס ארום א מיטינג וואס איז געווען נאוועמבער דער צענטער צוויי טויזנט איין און צוואַנציק למספרם זעקס אזייגער וואס זיי האבן דאס ארגאניזירט די JCRC האט ארגענזירט א מיטינג צוזאמגענומען אלע דזשואיש ארגענעזעישאנס און איינגעלאדענט דעם גאווערנער האוקול ווען זי איז אריין ווען זי איז אריין אין אמט ווי מ'האט שוין אמאל געשמועסט זי איז אריין די ערשטע מאל אין אמט אן אן קיין ווידערוועהלן פשוט ווייל ווייל איר אויבערהאר האט האט געהאט א מפלה און האט געמוזט רעזיגנירן האט זי אטאמאטיש איבערגענומען זיין אמט און זיי שרייבן אז די ערשטע פאבליק אפיערענס די ערשטע זאך זייט זי איז אריין אין אמט, מיט וועם האט זי זיך געטראפן, וואס איז געווען איר ערשטע פובליק אסיפה? די ערשטע פובליק אדרעס אירע איז נישט געווען קיין אנדערער נאר פאר די פינסטערע ארגאניזעישאן JCRC ביי דעם דזשואיש קאנפערענץ. קודם קען מען זעהן עד היכן הדברים מגיעים, וואס ס'מיינט די דזשואיש פאוער אין די סטעיט אוו ניו יארק, ווי אזא מין הויכראנקיגער אפיציר, אפישל, די ערשטע פאר וועם מ'דארף פאלן פאר די כורעים און משתחווים, איז פאר די אזוי גערופענע יודעלעך, די דזשואיש, דזשואיש פאוער, דזשואיש וואוט, און אפילו צופעליג די ארטשדייעסיס, די קאטאליקן, די אלע אנדערע כל מיני פראקציעס וואס איז דא אין די סטעיט, יעדער איינער איז מעכטיג פאר זיך אליין, אבער יעדער איינער ווייסט אז מיט די אידעלעך הייבט מען זיך נישט אן, איז עס א בחינה פון משפיל גאים מגביה שפלים איז בידם להמית או להחיות רחמנא לצלן, און און און יעדער יעדער פאליטישן ווייסט אז טאמער וויל ער האבן קענען זיצן אויפן בענקל רואיגערהייט, זאל מען נישט אריינשטעכן א מעסער אין רוקן, און אזוי ווי אזוי ווי אונזערע היימישע חברה רופן עס אן נישט קיין רוט קאנאל נאר אויסהאקן די ציין דארף מען זיך פאר'חנפ'ענען פאר די פאר די דזשואיש פאוער. על כל פנים זי האט געהאט א מיטינג, זיי שרייבן אז די מיטינג איז נישט געווען סתם א מיטינג וואס איז פארמאכט, ס'איז געווען פאבליק, ס'איז געווען אזוי לייוו סטרימד אז אנדערע האבן עס אויך געקענט מיטהאלטן, פשוט להגדיל המדירה להגדיל להגדיל הטראסק, און זיי זאגן אז זי האט דארט ביי די מיטינג געזאגט מיי קאמיטמענט טו די דזשואיש קאמיוניטי איז סטראנג, ענד איי אנדערסטענד די פאוער אוו גאווערמענט ווען איטס יוזד אין א פאזיטיוו וועי, ענד ווי אר אוער בראדערס קיפער. זאגט זי, איך פארשטיי, זאגט זי, איך, מיין קאמיטמענט, מיין התחייבות צו די אידישע קאמיוניטי איז זייער זייער שטארק, מ'וועט באלד זען פון וואסערע התחייבות מען רעדט. און מסתמא רעדט מען נישט דא פון מציצה בפה און מ'זאל קענען מאכן כפרות און דער און דער און דער רעליגיעזער חינוך זאל זיין אומגעטוישט. אבער זי זאגט, און איך פארשטיי דעם כח, די פאוער פון גאווערמענטל פאוער ווען ס'איז אויסגע ווען ס'איז אויס אויסגענוצט אויף א ריכטיגן וועג, און און און און זאל מען זיין אינאיינעם מיט אונזערע ברידער, זי רופט אן די אידישע פאוער ברידערס, און זי זאגט אזוי, איי קלאוסלי, איי ווארקד קלאוסלי וויט די דזשואיש קאמיוניטי ווער איי גרו אפ, ענד ווייל א מעמבער אוו קאנגרעס איי סטוד קלאוסלי וויט איזריעל. זי זאגט, מיין קשר צו די אידן איז נישט פון היינט, נאך זייענדיג א מעמבער אוו קאנגרעס ווי אונז האבן שוין געשמועסט, זי האט געהאט א, זי האט געהאט א בענקל אין קאנגרעס, נאך דעמאלטס האב איך געארבעט זייער זייער נאנט מיט די סטעיט אוו איזרייעל, ממילא בין איך בין איך שטארק שטארק פארבינדן מיטן אידישן מיט אידישע כח און און און נאכדעם גייט זי משבח זיין ווער זענען די אידן זאגט זי אזוי רעזיליענס איז פארט אוו יור DNA דאס איז די די דער דער אידישער DNA דער דער דער געבוי פונעם איד איז שטאנדהאפטיגקייט, מען קען אונז נישט ברעכן. די דזשואיש פיפל העוו אלוועיס העד טו פייט בעק, אידן פייטן אייביג צוריק. איים קאנשעס אוו וואט איז גאוינג אן, איך ווייס פונקטליך וואס טוט זיך, מיין, ער זאגט איך ווייס ווער די אידן זענען און וואס עס גייט פאר, ענד איים ווערי מאטש סאו, ענד איים ווארקינג ווערי הארד טו מעיק שור דעט די ריסארסעס אר דעיר פראם די סטעיט גאווערמענט טו פאנד סעקיוריטי פראגרעמס. זאגט ער איך ווייס דאך וואס עס גייט פאר, און איך ווייס אז אידן דארפן זיך צוריק שלאגן, דא מיינט זי די ענין פון פון די פאנדינג פון אנטיסעמיטיזם וואס זיי פאמפן ארויס פון די רעגירונג, און ממילא איך וועל ארבעטן זייער שטארק צו ברענגען די געלטער וואס עס דארף. על כל פנים, ווען זי זאגט אז אידן שלאגן זיך צוריק, מיינט זי אוודאי נישט אז אידן שלאגן זיך צוריק פאר אידישקייט, ווייל זי האט מיט אזאלעכע אידן קיינמאל קיין פיר נישט געהאט, און אפילו די חסידישע אידן פון ווילימסבורג בארא פארק וואס על פי חשבון וויאזוי מיר זעהן דא און וואס מ'האט שוין געזעהן פון פריערדיגע האט זי יא געהאט שייכות שוין פון אַכט און צען יאר צוריק, האט זי קיינמאל נישט געזעהן פון די היימישע חסידישע אידן אז מען שלאגט זיך צוריק פאר אידישקייט, מען האט געזעהן פונקט פארקערט, מען האט געזעהן אזוי ווי דער טשענסלער שרייבט פארן קאמישענער, קאמינג פארווערד, טשעינדזש און ריפארעם, וואו האט זי געזעהן דעם שטארקייט פון אידישן פאלק אז אידן פייטן צוריק? ווען מען האט פארשפארט שולן, מען האט געזעהן אסאך זאכן ווי אידן געפייט ווען מען האט. יא, צו די וואקסינס, יא, זיי זעהן אז אידן פייטן צוריק אויף פארט, און בעיקר אויף פאנדינג, פאנדינג און ריסארסעס, און אנטיסעמעטיזם אויך נאר ווען ס'האנדלט זיך אין פאנדינג, זעהט זי די אידישע פאוער פון פייטן. און ווען זי זעט דעם אידישן פאוער פון פייטן ציטערט זי פאר איר אייגענע הויט אז מ'זאל איר נישט פייטן, און ממילא און ממילא פארשטייט זי אז זי דארף פארשטיין זיך אויפן דינג, און דער פרעזידענט און דער סי אי או פון די דזשעי סי אר סי איינער מיטן נאמען גדעון טעילאר זאגט, ווי דיפלי אפרישיעט גאווערנער האוקול'ס סטראנג קאמיטמענט טו די קאנסערנס אוו די דזשואיש קאמיוניטי ענד אל ניו יארקער ענד אל ניו יארקערס אין הער ספיטש טודעי, אונז זעמיר זייער זייער צופרידן וויאזוי וואס דו האסט געזאגט דא, אז. שוין, יעצט זאל דער עולם זיך אויסשפיצן די אויערן וואס ער גייט ווייטער זאגן, דער עקזעקוטיוו ווייס פרעזידענט און סי אי או פון די דזשעי סי אר סי, לאמיר הערן קלאר וואס ער זאגט. די גאווערנער העס ריפיטעדלי סטוד וויט אס עז אנטיסעמיטיק און העיטפול אינסידענטס העוו אינקריזד,

בנוסף לזה אז די גאווערנער האט געדזשוינט JCRCNY און נאך פֿינף און צוואַנציק טויזנט מענטשן מארטשן איבערן ברוקלין ברידזש צו רידזשעקטן די ענין פון העיט. קודם כל האמיר דא א גילוי, אונז האמער עס דעמאלטס אויך געוואוסט אז דער גאנצער מארטש אין די ברוקלין ברידזש איז נישט אזוי ווי מען האט געשריבן דעמאלטס אינעם אומאפהענגיגן ארגאן, פון ארטאדאקסישן יודנטום און דאס איז שוין געווען משום כבוד המלכות, כאילו די גאווערמענט האט עפעס פאררופן עטליכע שולן און עטליכע שאוס. דער גאנצער מארש אויפן ברוקלין ברידזש איז געווען ארגאניזירט טאקע ביי די פינסטערע ארגאניזעישן JCRC מיט נאך ציונים טמאים און נבלים, און ווי מען האט געהערט טאקע ווען ווען מען האט אויפגעשפילט דעם עסקן האט מען געזינגען We're gonna we're going now to sing התקווה און די גאנצע זאך וואס מען האט דארט געזען און ווי עס האבן געפלאטערט די ציוניסטישע פענדלעך ווי די אלע ווי די אלע שיידן רוחן ולילין מנובלים האבן געמארטשט, און ער טוט דא, און ער טוט דא באדאנקען דעם, ער טוט דא באדאנקען דעם גאווערנער, אז דער גאווערנער איז געווען פון די חברה, פון די חברה וואס האבן געמארטשט, מיטגעקומען מיט דעם שדים טאנץ, מיטגעקומען אויף דעם היסטארישן בריק מארטש, און ווי אר עספעשעלי גרעיטפול פאר א ריסענט אנאונסמענט אוו עדישענעל פאנדינג מעיד עוועילעבל פאר פעיט קאמיוניטיס טו סעקיור דעיר אינסטיטושענס. די צווייטע זאך וואס אונז זעמער זייער הכרת הטוב פאר איר, אז זי גייט געבן נאך געלטער, נאך פאנדינג, פאר די פעיטפול, פאר די גלויביגע קאמיוניטיס, פאר פאר פאר סעקיורן אינסטיטושענס די אנטיסעמיטיזם געלט. האט מען שוין די צווייטע זאך. די דריטע זאך

קיצור, האט זי די דריי מעלות טובות וואס זי האט. איינס, אז זי שלאגט זיך קעגן אנטיסעמיטיזם, און זי געבט געלט פאר אנטיסעמיטיזם, און, און, און אז זי האט געמארטשט אויפן ברוקלין ברידזש, און, און די דריטע, און, און, און, און די, מיט די געלטער אינאיינעם, און אז זי גייט סופארטן די סטעיט אוו איזריעל, דאס איז איר, דאס איז איר סטראנג קאמיטמענט צו די קאנסערנס אוו די דזשוי, דזשואיש קאמיוניטי. און, און דער טשעריל פישביין, דער פרעזידענט פון דזשי-סי-אר-סי זאגט,

דזשעי-סי אר סי וועט ווייטער האבן די אפענע טיר צום גאווערנער אנצוקומען פאר אלע אישוס פון די דזשואיש קאמיוניטי, און ממילא עד כאן וואס זיי האבן קודם ארויסגעלייגט אויף אזא פרעס רעליס, ממילא איז זייער פשוט ווען מען וואונדערט זיך ווי קומט עס אז א היימישער עסקן זאל אנקומען אויף אזא מין מארטש, אויף אזא טמא'נע בריק מארטש, אדער מען זאל אזא דעיוויד פאלאק זאל מען זאל מען אים גראטולירן ביי ביי א מסיבה פון כ"א כסלו, וואס וואס איז דא געשען? די תירוץ איז זייער פשוט, אזוי ווי מען זאגט אין אמעריקע פאלאו די מאני, אויב די JCRC, פאללאק וחבריו ושותפיו זענען די, זיי זענען דעם בריק צו די קאסע פון גאווערנער, מען קען מן הסתם אסאך אזוי צום צום גאווערנער'ס אפיס נישט אנקומען נאר נאר דורך זיי, און ממילא איז אטאמאטיש דארף מען די מענטשן גראטולירן, קומט אויס ווייטער אז ביי מחיר אתנן זונה און מחיר כלב וואס מ'האט מיט די גוים, מיט די ליבערלס, מיט די דעמאקראטן, מיט די רעפארמער, מיט די ציונים, מיט די אלע שקצים, דאס איז די ריכטיגע בריק, דאס איז דער גשר וואס איז וואס איז רחמנא לצלן מקשר די מבצר, דעם פעסטונג פון פון פון וואס די צדיקי אמת ובראשם רבינו הקדוש מסאטמאר זכותו יגן עלינו האט אוועקגעשטעלט, זאגנדיג אז איך וואוין נישט אין אמעריקע, אפגערעדט פון דעם אז ער איז כל ימיו אשר חיו געווען דער גרעסטער לוחם מלחמות השם קעגן די ציונים והנגררים אחריהם, איז ליידער וואס איז געשענט איז אז מאחורי הקלעים צוברעכט מען די אלע חומות און אנשטאטס און אנשטאטס און מען ווארפט אראפ די חומות און אנשטאטס די חומות בויען זיך נעבעך די פינסטערע שדים בריקן. יעצט ליגט דא אויך פאר אונז א טרענסקריפט פון איר רעדע, דאס טייטש בוכשטעבליך אפגעשריבן וואס זי האט דארט געזאגט ביי דעם ביי דעם קאנווענשאן. דאס דאס איז ארויסגעקומען פון גאווערנער'ס אפיס, געווענטליך ווען דער גאווערנער אדער פרעזידענט רעדט האבן זיי אזא שטאב וואס מען שרייבט אפ אלע זייערע רעדעס און ס'ווערט אפן פאר די פאבליק, און אין דעם רעדע טוט זי זיך מתייחס זיין צו די צוויי צו די צוויי חברה, דעם שעריל פישביין וואס ער איז דער פרעזידענט פון JCRC, און גידעאן טעילאר וואס ער איז דער עקזעקוטיוו פרעזידענט און דער CEO פון JCRC. שטייט דא אויף דעם טרענסקריפט פונעם גאווערנאר'ס אפיס ווי פאלגענד. וואס דער גאווערנער האט געזאגט. גאווערנער זאגט אזוי, גדעון, טענק יו. פירסט אוו אלל יור לידערשיפ וויט דיס עקסטראארדינערי ארגענעזעישאן ענד טשעריל פישביין. זי טוט באדאנקען דעם גדעון טעילאר, זי טוט באדאנקען טשעריל פישביין פאר זייער הנהגה פון JCRC. אויך טוט זי באדאנקען איינער מיטן נאמען נועם גילבארד, די עיקר ווי אזוי נאכדעם טוט זי באדאנקען אחרון חביב ענד ראביי מייקל מילער who i have worked with for many years as lieutenant governor און דער עולם דא האט דאך שוין געהערט דעם נאמען מייקל מילער דאכט זיך אז אויף די רעדע ביים בריק הערט מען עס און אויף כ"א כסלו הערט מען עס, דער איז איינער פון די רעפארם ראבייס פון די גרויסע שישקע פילווערס אין דעם JCRC ארגענעזעשן, און מ'האט אים געדארפט אנערן און גראטולירן, נישט קיין אנדערע, נישט קיין אנדערע זמן ווי דעם יום הצלה והשחרור כ"א כסלו. און זאגט ער ווייטער, And I want to thank you, זאגט ער, for the work that you're doing to build those bridges, בילד דאוס רילעישאנשיפס וויטש אר סאו קריטיקלי אימפארטענט. זי זאגט, איך וויל ענק באדאנקען פאר די ארבעט וואס עטס טוט צו בויען די בריקן, צו בויען די רילעישאנשיפס וואס איז אזוי קריטיקלי וויכטיג. אונזערע חומת הדת צוהערער ווייסן דאך שוין פון וואסערע בריקן געבוי מען רעדט, און דער גאנצער מארטש אויפן ברוקלין ברידזש האט סימבאליזירט בויען בריקן. ענד איי וואנט טו מעיק שור דעט יו נאו די דעפט אוו מיי קאמיטמענט טו די דזשואיש קאמיוניטי. זאגט ער איך וויל אז דו זאלסט וויסן אז איך טו מיך זייער שטיף זיך קאמיטן זיך מחייב זיין צו די צו די אידישע קאמיוניטי, איי דזשאסט וואנט טו רעקאגנייז די ראול דעט פעיט קאמיוניטי פלעי עס א לידער פלעי אין ווארקינג אין סינערדזשי און קאנצערט מיט עלעקטעד לידערס לייק מייסעלף זאגט ער איך וויל אז דו זאלסט וויסן אז איך איך טוה אנערקענען די וויכטיגע ראלע וואס די קאמיוניטי פון פעיט, דאס הייסט די גלויביגע קאמיוניטי, די די וואס ביי איר וואס אלע יוונים האבן איין פנים, זיי ביי אונז זענען זיי זענען זיי רעפארמירטע מענטשן אבער ביי זיי הייסן זיי א קאמיוניטי אוו פעיט, גלויביגע מענטשן, איז איך פארשטיי ווי וויכטיג די ראלע פון וואס עטץ שפילט, די ראלע וואס אונז רעגירונג שפילן מיר, און ווי וויכטיג איז צו ארבעטן צוזאמען אין אזא קאנצערט, ווי א קאנצערט, א קאנצערט מיינט אלס אויף איין מאל, אזוי ווי מען זינגט אזא א קאפעלע, מיט עלעקטעד אפישעלס לייק מייסעלף. קודם כל זאל מען פארשטיין פון דעם עד היכן הדברים מגיעים און דאס וועט מען זעהן נאך אין אסאך אנדערע דאקומענטן ווי די גאנצע בלאק וואוט ווי די גאווערמענט ווי וויכטיג זיי דארפן אנקומען צו די מענטשן דאס טייטש אז מיט דעם וואס מען שלעפט אריין דעם גאנצן יהדות החרדית אין דעם קאנצערט אין דעם שדים טאנץ עד היכן הדברים מגיעים וואס דאס מיינט און ווי זי ציהט זיך אויס זי ביקט זיך און זי, און ווען זי זאגט זי דארף צו ענק אנקומען, זי שלעפט אריין דעם עולם צו אירע אירע אינטערעסן, און און און די אידן שלעפן מיר צו זייערע אינטערעסן, ס'איז אזא שמור לי ואשמור לך, מ'שמירט זיך איינער דעם אנדערן. זונות מפרכסות זו את זו. און ער זאגט אמ אה. וויטש איי סאו אפרישיעט עוורי וואן הוז דאן דיס אלרעדי, איך בין עס טו זייער אפרישיעטן וואס מ'האט געארבעט צוזאמען ביז יעצט, דא גיט זי א שיט אריין באט די וואקסינעישאנס אר די פעט ווי ניד טו טעיק טו געט אוט אוו דיס מאר פיפל ניד טו בי וואקסינעיטעד, כ'ווייס נישט, ס'האט געהאלטן פאר זייער וויכטיג אין ערשטע פאר רעדע אריינצולייגן די וואקסין אדזשענדע, זאגט עס איז זייער וויכטיג אז מען זאל גיין אויפן דרך דרך פון די וואקסינס, און מען האט נאך נישט מענטשן גענוג וואקסינירט, מען דארף נאך מער מענטשן וואקסינירן. די קאוויד ניינטין וואקסין, יא? אוואדע אוואדע. דער אר קאמיוניטיס ווער פיפל אר רידזשעקטינג די נאושען דעט דיס איז העלטי פאר דעם, דעט דיס איז א גוד טינג טו דו. זאגט ער, ס'איז דא קאמיוניטיס, ס'איז דא פארשידענע קהילות וואס מענטשן טוען אויסשפייען דעם געדאנק, דעם מהלך, אז א וואקסין איז א געזונטע זאך, אז דאס איז א גוטע זאך צו טון. ווי העוו טו סטענד אפ אגענסט די פארסעס אוו דיסאינפארמעישן די לייעס דעט אר אוט דער, אונז דארף מיר זיך אוועקשטעלן קעגן די כוחות פון דיסאינפארמאציע, קעגן די כוחות פון שקר, ס'טייטש אזוי זיי שטייען, די ליבערלס, די פראגרעסיווס, די רשעים, די שדים, זיי שטייען פארן אמת, און ווער עס פארשטייט אנדערש פון זיי איז דאס איז די כוחות השקר, און אזוי ווי די קאמוניסטן אינדערהיים האבן געהאט א צייטונג וואס האט געהייסן די פראוודע דער אמת, און ממילא דארף איך, גאווערנער האוקול'ס אפיס, ארבעטן אינאיינעם מיט די אידישע מנהיגים, און מיט די אידישע מנהיגים ארויסלייגן דעם גאנצן אמת, ליידער ליידער, וואס פאר א גוטן דזשאב זי מאכט, אוי אוי ארבעט מען מיט מיט איר אמת. און זאגט ווייטער.

איז, זאגט זי, האמיר יעצט די געלעגנהייט אז די קליינע קינדערלעך אין סקול זאלן זיך קענען אויסטון די מאסקעס, וואס די מאסקעס האט דאך זיי געשיצט, אן די מאסקעס וואלטן זיי נישט געווען געשיצט פון דעם קאוויד, און און ס'האט נישט נאר ס'האט זיי געשיצט, ס'האט געהאלפן זיי די מאסקעס, די קליינע קינדערגארטן קינדער, נישט נאר ס'האט זיי געשיצט, נאר ס'האט געשיצט זייערע עלטערן, נישט נאר זייערע עלטערן, ס'האט געשיצט זייערע גרענדפערענטס, זייערע זיידעס און באבעס, זענען געראטעוועט געווארן פון קאוויד ווייל אין קינדערגארטן נערסערי איז מען געגאנגען מיט מאסקן און, אוי, אבער כדי אויסצוטון די מאסקס מיר זאלן עס אויסטון מיר זאלן אנקומען צו א בעסערע פלאץ ווי גיין מיט מאסקס איז דא איין איין זאך איז איינמאל פאר אלע טו פיינעלי סעי וואנס ענד פאר אלל די מאסקס אר אווער צו קענען פון די קליינע דאס קינדער אויסטון די מאסקס איז דא איין עצה ווי ניד טו געט אוער קידס וואקסינעיטעד. אז מ'וועט איינשפריצן וואקסינס אין די קינדער, דאס וועט מען קענען מיט דעם אויסטון די מאסקס. דאס איז דער גאנצער אמת, נישטא אויף דעם נישטא אויף דעם וואס צו נעגאושיעטן טאמער איינער טראכט אנדערש, טאמער איינער טראכט אז קינדער זענען קיינמאל נישט געווען אנגעשטעקט מיטן קאוויד ניינצן און ס'קען נישט שאטן פאר זיי די קאוויד ניינצן, און א מאסק שיצט נישט פאר זיי, שיצט נישט פאר די גרויסע און ס'פייניגט די קינדער און ס'פייניגט די גרויסע און די גאנצע זאך איז איין פעיק פאוני פראד. פון אנפאנג ביז צום סוף מסוף העולם ועד סופו, און פאר איינע פון די פון די שקרים זענען זיי טאקע געפלויגן אזא איינער ווי דער בריטיש פריים מיניסטער וואס האט געשטופט אדזשענדעס און ער אליינס האט געהוליעט און געטון ככל העולה על רוחו און אזוי געווען מער ווייניגער אין די אלע די אלע זייערע מנהיגים און די די די ליבערלס וואס האבן געפייניגט דעם באפעלקערונג פאר זייערע אדזשענדעס און זיי אליינס זענען געגאנגען אין אנדערע געגנטער מאכן א גוד טיים. אבער ווייס גאווערנער האוקול ביים ערשטן אריינטריט אין אפיס אז מען דארף רעדן צו די דזשואיש לידערס, די פעיטה קאמיוניטי, ווען מ'וועט ארבעטן צוזאמען אין סינערדזשי און מ'וועט מאכן א קאנצערט צוזאמען, וועט מען קענען דעם גאנצן אמת מיט די אידישע מנהיגים ארויסטראגן, און איז געקומען טאקע צו די אידישע מנהיגים קיין וויליאמסבורג, מאנסי, בארא פארק און קרית יואל וואס זיי האבן גערודפ'ט רחמנא לצלן נישט אהער געדאכט די הייליגע צאן קדשים האט אוועקגעריסן קינדער פון חדר, פון בתי חינוך, ס'זאל וויי טון די עלטערן נאך ביי די פריעריגע וואקסינס פונעם פונעם מיזעלס וואס דארט איז דאך זיכער נישט געווען קיין סכנה, ווייל זיי ווייסן פונקטליך אלע אונזערע מנהיגים און אונזערע שתדלנים און אונזערע אדמיניסטרעיטערס און אונזערע גאר גרויסע מנהיגים וואס זיי געבן די הסכמה שבשתיקה זיצנדיג אויף די ווארעמע פאטעלן אין זייערע ספרים שטובער, עיקר איז אז ס'גייט ארויס אלע בילדער אלע פראנט פעידזשעס און אלעס איז גוט און יעדער גייט נאך די הדרכה פון דעם שדים טאנץ פון די ליבערלס. סאו, זאגט ער ווייטער, די מכשיר פאר האוקעל איים קאלינג אן אלל אוו יו עז לידערס טא העלפ אס טא געט די מעסעדזש אוט דער, העלפ פיינד וועיס ווי קען ברינג דיז וואקסינעישאנס איזילי אינטו וועריעס קאמיוניטיס. איז עטס קומט זיך צו מיר דא זאגט ער. עטס קומט צו מיר בעטן פאנדינג און ריסארסעס, יא, און איך גיי עס צושטעלן, אבער איך בעט אויך עפעס פון ענק, כ'דארף עפעס בתשלום, ס'גייט זיך א דיעל, איך בעט פון ענק, עטס זענט לידערס, אז עטס זאלט ארויסטראגן די מעסעדזש, העלפט פאר אונז טרעפן די וועג ווי מען קען אריינברענגען נאך מער וואקסינעישאנס איזילי, גרינג, אן קיין שום ווידערשטאנד, דער עולם זאל נעמען די וואקסינס גרינג, אינטו ענקער ענקער קאמיוניטי.

כ'וויל עטס זאלט וויסן אז עטס האט זיך קינדער און אייניקלעך, וועלכע קינד ווערט וואקסינירט, וועלכע שרץ ס'עט ווערן וואקסינירט עט אריינגיין אין א לאטערי און אונז געבן מיר אוועק פֿופֿציק פול סקאלערשיפס, סקאלערשיפס להבדל מיינט שכר לימוד, אז ווער ס'וויל אנקומען צום סוני דאס איז די ניו יארק קאלידזש וועט קענען גיין פֿופֿציק שרצים וועלן קענען אנקומען קאלידזש אומזיסט, און זיי ווייסן נעבעך נישט אז נאר פאר די שרצים דארף מען צוזאגן קאלידזשעס און דא אין היי. אין היימישע קאמיוניטי קען מען מטשטש זיין און מבלבל זיין די בני קהל חי די צאן קדשים מיט שטותים אן אפילו א הבטחה פון פֿופֿציק פרייע שכר לימוד. און זי זאגט ווייטער זי איז נאכנישט פיניש מיט אירע תחנונים און זי זאגט געט די ווארד אוט העלפ מי אוט וויט דיס טראגטס ארויס דעם ווארט העלפטס מיר ארויס מיט דעם

כ'גיי נאך זיצן מיט נאך אזעלכע רינדעכיגע טישן פון פעיט קאמיוניטיס, איך גיי נאך קומען קיין וויליאמסבורג, קיין בארא פארק, אז פארוואס גיי איך זיצן מיט ענק, אז מען זאל וויסן אז די מנהיגים, די די שתדלנים מיט די אדמיניסטרעיטערס מיט די קלאלטיערס, זאלן וויסן ווי וויכטיג ס'איז ביי מיר זייער מיינונג, און ווי שטארק איך האלט אז זייער קול איז געטראסטעד. און איך קוק ארויף אויף זייער מיינונג מער פון די וואויסעס פון די אנדערע מיינונגען וואס מענטשן נעמען פון סאושעל מידיע, פון פעיסבוק און פון אנדערע צודרייטע משוגענע פלעצער וואס מענטשן נעמען נישט קיין ריכטיגע אינפארמאציעס און זי זאגט יו אר די וואנס דעי טראסט עטס מנהיגים, עטס אידישע מנהיגים, אונז ווייס מיר אונז גאווערמענט האט דער פאלק צו ענק געטרויען, יו אר די וואנס דעי ביליוו אין, דערפאר אי עדן דזשענרעס סודעי וואס וואס די פאלק גלייבט אין ענק ענד איי עם קאלינג אן עווריוואן טו העלפ אס סטעפ אפ סטעפ אפ טו העלפ געט דיס אינפארמעישן. שוין עס גייט אזוי ווייטער זייער די חניפה גייט אזוי אהין און צוריק זי חנפ'עט די מנהיגים די מנהיגים חנפ'ענען איר זי בעט אז מען זאל אריין ריקן די וואקסינס פאר אירע אדזשענדעס פאר אירע מיליאנען פון ביל געיטס פאונדעישן מיט אנדערע שווארץ יארן אנדערע די גלאבאליסטישע אדזשענדעס וואס זיי שטופן דאס, און זיי בעטן צוריק און זאגן אונז טראסט מיר דיך, אונז העמיר ארבעטן געטריי איינער פארן אנדערן, דו געב אונז אהער געלט פאר אנטיסעמיטיזם, און דו געב אונז אהער געלט פאר עדזשוקעישן, און די שידוך העט זיין פאר א מחיה. אין קיצור דער גידעאן טעילער, דער פרעזידענט דא פון די שדים, ענפערט צוריק פארן דעם גאווערנער, גרעיט, טעריפיק, ס'העט זיך, ס'איז געוואלדיג, ס'איז אלעס צום בעסטן נאר זאגט ער זיך נישט, אדוני הגאווערנער, אונז האמיר די שידוך איז גוט, סאו ווי סאו אפרישיעט די אישו דעט אווער ענגעידזשמענט אן סאו מעני אישוס, דעט אפעקט נאט אנלי די דזשואיש קאמיוניטי באט בראדער די ניו יארק קאמיוניטי, זאגט ער, אונז זעמיר זייער צופרידן אז אונז האמיר דא א שידוך, נישט נאר אין עניינים פון די דזשואיש קאמיוניטי, וואס דאס איז אנטיסעמיטיזם מיט די סקולס, נאר אונז ארבעט מיר אינאיינעם אויף גרעסערע זאכן פאר די גאנצע ניו יארק קאמיוניטי, אונז ארבעט מיר אינאיינעם אויף מאסקעס מיט וואקסינעישאנס, אונז זעמיר גוטע שותפים פאר דיר, און אבוויעסלי אן עווערי מיינדס, עווערי וואנס מיינדס אין די מאמענט איז קליימעט טשעינדזש. און זאגט ער נאך א זאך, זאגט דער גידעאן טעילער, דו ווייסט דאך עס איז דא א גרויסע וויכטיגע זאך דא אויף די אדזשענדע, דער ענין פון קליימעט טשעינדזש וואס איז אויך איינע פון די גלאבאליסטישע אדזשענדעס, און מיט דעם דארף מען אויך אינזין האבן, מען טאר נישט, מען טאר נישט טון אזוי, מען ארבעט טאקע אויף אישוס פון די אידישע קאמיוניטי, און מען ארבעט אויף אישוס פון די גרויסע ניו יארקער קאמיוניטי, אבער ס'איז דא גלאבאליסטישע אישוס אויך, די ענין פון קליימעט טשעינדזש, און אויף דעם וועלן מיר אויך ארבעטן צוזאמען. זאגט דער גידעאן טעילער, דער פרעזידענט פון די JCRP, ווי העוו א ספעסיפיק קוועסטשען ריגארדינג די פראוויזשען, אוו די בייפארטיזען אינפראסטראקטשור ביל, דערס א פראגרעם נאון עס נייסעדרא דאט פראוויידס פעדערל גרענטס טו נאן-פראפיטס פאר ענערזשי אפגרעידס, און קארענטלי פאנדס ענערדזשי אודיט, אודיטס און אדער סערוויסעס פאר פובליק און נאן פובליק סקולס. אונז זאל מיר אויך וויסן וואס האסטו צו זאגן אויף עפעס א אינפראסטראקטשער ביל מיט די פראגראם וואס הייסט נייסעדרא וואס שטעלט צו פעדעראלע גרענטס פאר די נאן פראפיטס און ענערדזשי גרענטס און אנדערע פאנדס. יא אונז זאל מיר וויסן פאר פארשידענע איך ווייס נישט די אלע פונקטליך פון וואס ער רעדט אפילו אבער איך זעה מען רעדט פון געלט און פון פאנדס און פון פראגראמס און ווי אר האופינג דעט יו מייט סופארט די עקספענשען אוו דעט טו אדער נאן פראפיטס. נישט וויאזוי גייסט עס קענען פארשפרייטערן פאר אנדערע נאנפראפיטס, ווי טינק איטס א ווערי אימפארטענט סטעפ, און באט ריעלי זאגט ער דיין קאמיטמענט פאר קליימעט טשעינדזש איז אויך זייער אימפארטענט, שוין. און און ווי אר און וויר דזשאסט אינטערעסטעד טו היער וואטס יור טאטס אר אן דעט, וואס האט ער צו זאגן אויף די זאך? די אלע געלטער וואס אונז פרעגן, ענטפערט זי דער גאווערנער, יא, ניערלי סיקסטי מיליאן דאלער גרין סקולס אינישיעטיוו טו ברינג אין מאני פאר די וועריעס סקולס, סאו וויר היטינג דיס אן מעני עריעס באט מיי קאמיטמענט איז אנפאראלעלד. זי זאגט איך האב דא צוגעזאגט זעכציג מיליאן דאלער פאר עפעס א גרין סקול אינישיעטיוו א געוויסע פראגראם וואס גייט אנקומען צו די סקולס עס קומט אן אויף פארשידענע פלעצער און זי זאגט איך איך גיי מיך צו דעם מחייב זיין אויף א אופן ווי קיינמאל ביפאר. אה. נאכדעם פרעגט איר דער גידען טעלער, פיין, דאנק און דאנקעשיין, גאווערנער זאגט ער, גרעיט, טענק יו. אה. דערנאך זאגט ער נאך א וויכטיגע זאך וואס ליגט אויף אונזער הארץ, אונז אידישע מנהיגים. סאו איף ווי האב טיים פאר פאר וואן מאר קוועסטשן, איין קשיא וויל מען נאך אויסשמועסן. סאו אבוויעסלי, איזריעל איז זשאסט סאטש א דיעפ קאנסערן פאר אלל אף אס אין ניו יארק, דזשוס און נאן דזשוס. און דערס בין סאטש א היסטאריק רילעישאנשיפ ביטווין די סטעיט אוו ניו יארק און די סטעיט אוו איזריעל, איי נאו יו עקספרעסט אינטערעסט אין גאוינג פאר א וויזיט טו און מעיבי יו קען דזשאסט שעיר אס וויט א ליטעל ביט אוו יור טאטס אן דעט קאנעקשאן און די רילעישאנשיפ האו יו סי דעט, זאגט ער אזוי לאמיר נאך איין שאלה פרעגן, איזריעל איז זייער זייער בה זענט זיין זיין גרויסער זארג פאר אונז אלע אין ניו יארק, אלל אף אס, אלל אף אס מיינט סאטמאר פאפא סקווער באבוב, וויזשניץ און קראסנא און די אלע וואס זענען מקושר צו דעם ענין פון JCRC און ווייל קיינער ליידער טוט זיך נישט אויסשליסן פון דעם ענין פון ציונות און טאמער קומט מען יא ארויס איינמאל אין א גרינעם יובל, אחת לשישים או לשבעים שנה ווייל מען האט ווייל מען זאגט איבער פון רבינו הקדוש עפעס א מין שקר ובלבול אז דער רבי זכרונו לברכה האט נאר געזאגט אז מען זאל ארויסגיין אויף א גזירה, און די גזירה העט מען ווארטן איינמאל אין זיבעציג יאר אויב ס'איז דא אזא גזירה, און דעמאלטס דארף מען אויך ארויסשלעפן די מנהיגים אזוי מיט שלשלאות של ברזל, אבער אויפן עצם מדינה טאר מען נישט רעדן, און קיינער האט קיינמאל נישט געוויסט פארוואס מען טאר נישט רעדן קעגן די עצם מדינה וואס ס'איז ארויסגעקומען טאקע אין פארווערד דעמאלטס זייער קלאר ווייל אויף די עצם מדינה טאר מען נישט רעדן. ווייל סאטמאר איז בייטינג אף די הענדס דעט אר פידינג דעם, און ווי מען בייסט אפ די הענט פון דעם וואס מען געט צו עסן, זאגט ער דא, און מילא דער גדעון טעלער ווען ער רעדט צו גאווערנער האוקעל וועגן די סטעיט אף איזריעל קען ער רעדן מיט א ברייטקייט אז ער רעדט אין נאמען פון אלע אידן אין ניו יארק, און זאגט ער דאס ליגט אויפן הארץ פון אלע אידן אין ניו יארק דעם וואוילטעטיגקייט פון די סטעיט אף איזריעל און דיין קאנעקשאן. און איך ווייס מיר אז דו האסט געוואלט פארן קיין קיין איזריעל, געב אונז אביסל צו זאגן וואס וואס ליגט דיר אויפן הארץ, וואס איז דיין קשר מיט די סטעיט אוו איזריעל, ס'איז זייער וויכטיג אונז לאמיר הערן וואס וואס דו האסט צו זאגן וועגן דעם. ענטפערט צוריק די מכשפה, די צרעת ממארת, די מספחת, די רעבעצן האוקל, ענטפערט צוריק אויף די שאלה וועגן די סטעיט אוו איזריעל, ענטפערט זי צוריק אזוי. עז א מעמבער אוו קאנגרעס א דעקעיד אגאו, נאך צען יאר צוריק ווען איך בין געווען א מעמבער פון קאנגרעס, איי סטוד פירם וויט איזריעל ווען דעי ווער אנדער אסאולט, ענד איוון מאר ריסענטלי עז א דעמאקראט נאו. דעמאלטס ווען איך בין נאך געווען אין קאנגרעס בין איך געשטאנען פעסט מיט די סטעיט אוו איזריעל ווען סיי ווען זיי זענען אנגעגריפן געווארן, און נאך דערצו יעצט ווען איך בין געווארן א דעמאקראט און איך בין אינעם אפיס פון גאווערנער קאומאו בין איך שטארק קאמיטעד טו די סטעיט אוו איזריעל, איי רידזשעקט די אינדיווידזשועלס אין מיי פארטי הו אר מעיקינג דיס אן אישו און קוועשטענינג אויער קאמיטמענט טו איזריעל. זאגט ער, ביי אונז אין די דעמאקראטישע פארטיי איז דא אזאלעכע יחידים, ס'איז נישט די דעת הקהל, אבער ס'איז דא יחידים וואס פאנגען אן פרעגן קאשעס פארוואס דארפן מיר אונז זיין אזוי קאמיטעד, אזוי מחיוב טו די סטעיט אוו איזריעל, און ווער ס'פרעגט די קאשעס טו איך רידזשעקטן, כ'טו זיי אויסשפייען, איי סעד יא איי סעד איט אגען אן סטעידזש איי טינק לעסט וויק די נייט ביפאר דעט נאו וואן וויל עווער קוועשן אווער קאמיטמענט טו איזריעל איך זאג איך האב עס געזאגט איך האב עס געזאגט אויף סטעידזש ברבים און איך מיין נעכטן נאכט האב איך עס געזאגט אז קיינער וועט קיינמאל נישט אפילו לייגן אויף א סימן שאלה אונזער התחייבות צו די סטעיט אוו איזריעל. און כ'מוז זיך דא איבערהאקן און ממילא ווען מ'דארף אריין וועהלן אזא גאווערנער האוקל און בנערינו ובזקנינו נלך ווייל זי העט אנהאלטן אונזער הרחבת גבול הקדושה און זי וועט ממשיך זיין און זי וועט וועט שטיצן אונזערע רעליגיעזע רעכטן מיינט דאס אז זי וועט זיין די וואס העט זיך אננעמען פאר די אינטערעסן פון די סטעיט אוו איזרעיל. אזוי ווי זי האט אפגעזאגט די געוואלדיגע דיבורים פון איר התחייבות איזרעיל רופט זיך אן דער גידעאן טעילער, וועל דעטס וואנדערפול, ענד יו העוו מעני פרענדס איים שאור היער אין איזרעיל הו ריעלי לוק פארווערד טו די טשענס טו ענגעידזש און טו בי וויט יו אין איזרעיל, סאו לעט מי טעיק די אפארטוניטי דזשאסט טו טערן איט אווער טו שעריל פישביין. זאגט גידעאן, מוראדיג, מוראדיג אדוני, אדוני הגאווערנער, מוראדיגע דיבורים האסטו דא געזאגט, דו האסט דאך זיכער אסאך פרענדס, סיי דא און סיי אין איזרעיל, יעדער קוקט אויף, יעדער קוקט, ארויס אויף דעם אז דו זאלסט ענגעידזשן, דו זאלסט ארבעטן צוזאמען און מ'זאל זיך טרעפן מיט דיר אין איזריעל, יעצט לאמיר איבערגעבן דעם ס'ווארט פארן פארן, ביז יעצט האט גערעדט דער ווייס פרעזידענט, יעצט לאמיר איבערגעבן דעם ווארט פאר שעריל פישביין דעם פרעזידענט. ער האט געזאגט דעם דברי סיום אין די היסטארישע אסיפה, זאגט ער אזוי, שעריל פישביין גאווערנער, ווי אר סאו פראוד ענד טענק יו פאר דזשוינינג אס אן ביהעף אוו די ענטייער דזשי סי אר סי ווי דו וואנט טו טענק יו עגען ענד עגען פאר ביאינג היר וויט אס ענד מעיקינג אור באורד מיטינג יור פירסט פאבליק אדרעס טו די ניו יארק דזשואיש קאמיוניטי, אונז זעמער אזוי שטאלץ און דאנקבאר אז דו ביסט מיט אונז דא צוזאמען, און אין נאמען פונעם גאנצן JCRC ווילן מיר דיך דאנקען נאכאמאל און נאכאמאל פאר זיין מיט אונז און מאכן אז אונזער באורד מיטינג איז געווען דיין ערשטע ציבורישע אדרעסס וואס דו האסט אדרעסירט די ניו יארק דזשואיש קאמיוניטי, ענד ווי אר איממעזשערעבלי גרעיטפול פאר יור קאמיטמענט טו ווארקינג מיט אס, די דזשי סי אר סי, וויט די ניו יארק דזשואיש קאמיוניטי, וויט די דזשואיש קאמיוניטי טראוט די סטעיט, אונז זעמיר זייער זייער דאנקבאר. בלי שיעור. פאר דיין התחייבות צו ארבעטן מיט אונז, מיט JCRC, און מיט די ניו יארקער דזשואיש קאמיוניטי, און מיט די דזשואיש קאמיוניטיס, אלע דזשואיש קאמיוניטיס דורכאויס די סטעיט, כולל אין קרית יואל, אין מאנסי, וויליאמסבורג, בארא פארק, איז אונז די גרעסטע חשיבות אז דו ארבעטסט צוזאמען, ענד ווי סטענד רעדי טו אסיסט אין פייטינג העיט אקראס אלל קאמיוניטיס.

טענק יו אגען. איך געדענק זייער גוט זאגט דער גאווערנער האוקול, ווען איך האב געמארטשט מיט דיר צוזאמען ביים ברוקלין ברידזש און איך בין געשטאנען ממש לעבן דיר צו די רעכטע זייט ביי דעם מעידזשער מארטש ביי דעם גרויסן מארטש ווי דרייסיג טויזנט מענטשן האבן געוואקט צוזאמען און אונז גיימיר ממשיך זיין ארבעטן צוזאמען צו פארבעסערן די סיטי צו פארבעסערן די סטעיט פאר אלע ניו יארקערס איך באדאנק דיר און דעם איז צוגעענדיגט טענק יו שעריל איי אפרישיעט ענד ווי וויל בי ווארקינג ווערי קלאוס טוגעדער טענק יו אגען. איז איז דא איז דער ענדע פון פון די ביקור וואס איז נוגע געווען צו אונז פון דעם ריפארט וואס דער דער גאווערנער'ס אפיס האט ארויסגעגעבן, און דאס איז געווען דער יסוד דער אבן הפינה פון דער רילעישאנשיפ פון דער דזשואיש רילעישאנשיפ מיט דעם מיט דעם אלטן רילעישאנשיפ וואס זיי האבן געהאט מיט איר און דעם באפעסטיגטן רילעישאנשיפ וואס האט וואס וואס האט וואס האט געשאפן די יסודות אויף דעם אויף דעם נאכגייענדיגע קאנעקשאן פון אונזערע היימישע פאליטיקאנטן וואס ארבעטן אזוי שווער איר אריינצוברענגען אין אפיס, און איך מיין אז יעדעס ווארט. איז בשעת די מאדערן ארטאדאקס מיט די רעפארמער רעדן פון צו די מחשבה האוקול פאר אזאלכע קליינע געלטער פון זעכציג זעכציג מיליאן דאלער, און אונזערע היימישע אגודיסטן, דער אפיס פון חיים דוד צוויבעל, וואס טרעט אויף לעצטע צוויי יאר ביי אלע אסיפות הרבנים, וואו עס זיצן מיט אלע היימישע אדמיניסטראטארן, פאר זיי איז דאס צו קליין געלט, דאס איז דאס איז דאס איז ברעקעלעך אונטערן טיש, מיט די רבי'ס האט מען גאר אנדערע נומבערס אינגאנצן. און איך האב דא פאר מיר א פרעס רעליעס וואס מיטן לעטערהעד פון אגודת ישראל איז ארויסגעגאנגען אפריל דעם צענטן צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק, נישט לאנג צוריק, א דריי פיר חדשים צוריק, און די קעפל פון דעם ארטיקל איז אז די ניו יארק סטעיט איז דורך מיטן בודזשעט, און די אגודת ישראל טוט אפלאדירן די געווינס וואס ישיבות גייען באקומען, און גאר נייע געלטער וואס גייען קומען צו די עלטערן פון די קינדער, זאגן זיי אזוי,

און זי מיט אירע לעדזשיסלעיטער מיט די מחוקקי חוקים זענען סוף כל סוף צוגעקומען צו א צו אן אגרימענט צו א פארשטענדיגונג פאר א בודזשעט פון צוויי הונדערט און צוואַנציק ביליאן, נישט מיליאן, צוויי הונדערט און צוואַנציק ביליאן דאלער בודזשעט, וואס דאס דער בודזשעט טוט גאר שטארק אדרעסירן אסאך פון די פריאריטעטס, די זאכן וואס ליגן אויבן אן פאר אגודת ישראל און זייערע קאליציע שותפים, וואס איז נוגע צו ישיבות, מען הערט דער עולם הערט וואס מען רעדט דא? מען רעדט דא פון א בודזשעט פון צוויי הונדערט צוואַנציק ביליאן דאלער, וואס אגודת ישראל זאגט אז דער בודזשעט וועט שטארק צוניץ קומען פאר די ישיבות און פאר די מוסדות, און זאגן אז מען האט זיך אסאך געטראפן מיטן גאווערנער דירעקט, אנגעפירט דורך שלמה ווערדיגער, און מען האט געהאט א פערסאנעל מיטינג מיט די ניו יארק סטעיט בודזשעט דירעקטאר, און און אסאך מיטינגס אין אלבאני וויטש סקול אפישעלס ענד קאמיוניטי לידערס מעט וויט דאזענס אוו ניו יארק סטעיט לעגיסלעיטערס. סקול אפישעלס און קאמיוניטי לידערס האבן זיך געטראפן מיט דאזענס צענדליגער ניו יארק סטעיט לעדזשיסלעיטערס. טענקפולי די עפערטס פעיד אף. בדרך אגב אינזינען צו זאגן ווייסט מען פון מענטשן וואס זענען געזיצן ביי אסאך רידזשענטס מיטינג אין אלבעני, איין איינציג מאל האט מען נישט געזען דארט זיצן חיים דוד צוויבל אדער זיינע חברים דורכאויס די גאנצע צוויי יאר וואס זיי רעדן דא פון אזא שרעקליכע גזירת החינוך.

עס איז דאך דא די מענדעיטעד סערוויסעס עיד די אלע זאכן וואס זיי שטעלן צו פאר די רעגירונג מיט די עטענדענס מיט די וואקסינעישאנס די אלעס וואס די סקולס דארפן באגלייטן איז פאר דעם וועט גיין הונדערט פֿינף און נײַנציק מיליאן דאלער נאך דעם נאך דעם וועט גיין צענדליגער מיליאנען דאלער פאר אן עמערדזשענסי אסיסטענס פאר נאן פובליק סקול פאנדינג. און נאכדעם וועט גיין פֿינף און פֿערציק מיליאן פאר נאן פובליק סקול סעיפטי און עקוויפמענט גרענט סקול סעיפטי, ס'איז בנוסף די פֿינף און פֿערציק מיליאן איז בנוסף צו די פֿינף און צוואַנציק מיליאן וואס איז געווען דורך די סעקיורינג קאמיוניטיס אגענסט העיט קריימס גרענט.

פאר סטעם דיס אינישיעטיוו וואס א פאוקוס אף טיטש NYS און ווי טענק דעם פאר דער אדוואקעסי אן דיס. אגודת ישראל ארבעט צוזאמען מיט אן ארגאניזאציע, אפשר דאס זייער ארגאניזאציע, זיי האבן אליינס אויפגעשטעלט וואס הייסט טיטש NY, טיטש ניו יארק סטעיט, וואס דאס ווערט אנגעפירט מיט אידעלעך, אויך צוצובאקומען צו אלע פאנדינג און גרענטס, און דער טיטש NYS האט אויסגעהאקט. א אַכט און פֿופֿציק מיליאן דאלער פאר סטעם פראגראם וואס דאס איז סייענס, טעקנאלעדזשי, ענדזשינירינג און מאטעמאטיקס. איין מיליאן איז גייען טו ריאימבערס סקולס אין ניו יארק סיטי, באפעלא און ראטשעסטער פאר אימיוניזעישאן רעקארד קיפינג. זיי דארפן האלטן רעקארדס פון די וואקסינס, וואס דאס איז דאך די קאנעקשאן וואס די מוסדות האבן מיט וואקסינס, מוסד איז דאך א מקום חינוך, וואס האט חינוך מיט וואקסינס צו טוהן? פונקט ווי די, די מוסד האט נישט צו טוהן ווען די מאמע דארף גיין מיט א קינד צום אויגן דאקטער אדער צום ציין דאקטער, ווי קומט אריין די וואקסינס מיטן מוסד? נאר די גאווערמענט ווייל זיי ווילן שטופן שטופן דעם אדזשענדע פון וואקסינס, מאכן זיי זיכער אז דער ענין פון די וואקסינס די רעקארד זאל גיין דורכן מוסד, און פאר דעם געבט דאס גאווערמענט איין מיליאן טאלער, און ס'טיילט זיך צו דעם די אלע גנבים, צו האלטן די רעקארדס וועגן די וואקסינס. נאך זאגט אגודת ישראל, זאגן זיי אזוי אז א מעידזשער אינוועסטמענט אין טשיילד קעיר וויטש אינקלודס סעווען ביליאן. אווער פאור יערס טאוערדס די גאול אף יוניווערסעל, פול יוניווערסעל פרי טשיילד קעיר. יא, זאגט ער ס'גייט קומען דא א פעקעלע פון זיבן ביליאן דאלער, וואס גייט צוטיילט ווערן דורכאויס פיר יאר, וואס דאס וועט זיין דורך א יוניווערסעל פרי טשיילד קעיר, יעדער וועט קענען באקומען טשיילד קעיר, נאכדעם איז דא א סקול טעקס קרעדיט פראגראם, נאך ער רעכנט אויס נאך און נאך און נאך, דארף נישט אריינגיין אין די אלע זאכן, און נאכדעם פירט ער אויס אזוי אז ראביי ירוחם סילבער די דירעקטאר פון די ניו יארק גאווערמענט רילעישאנס, הו קאארדינעיטעד מאוסט אף די אגודה'ס אדוואקאסי עפערט, זאגט ער, דער ראביי ירוחם די סילבער, דער איז געווען שטארק אינוואלווד אין די אלע זאכן, און מיר האבן אים שוין אמאל ארויף גערעדט פון אים, אז ער איז דער וואס האט פארלאנגט מער געלט פאר, נאך די מיזעלס האט ער פארלאנגט מער געלט פאר די וואקסינס, דער זאגט אז בודזשעט געשענט נישט אין איין טאג, דיס בודזשעט וואז די ריזאלט אף מאנטס אף פאוקעסד אדוואקעסי ביי אגודה און איטס קאאלישן פארטנערס, און יערס אף פלענינג, איי טענק גאווערנער האוקול, מאדזשאריטי לידער סטוארט קאזינס, און מעני אף די מעמבערס הו ספאוק טו אס אבאוט אוער קאמיוניטי, ווי אפרישיעט יור פרענדשיפ, זאגט ער אזוי, דאס איז נישט געגאנגען אויף איינמאל, זאגט ער, אסאך אסאך טעג און וואכן און און חדשים וואס מ'האט דא שווער געהארעוועט צאמצושטעלן דעם בודזשעט, וואס די אגודה מיט זייער קאאליציע פארטנערס האבן דאס אויסגעהאקט. ער דערמאנט נישט קיין מילה אחת פון יו דזשעי או פון וויליאמסבורג, און ער דערמאנט נישט קיין מילה אחת פון בי פי דזשעי סי סי פון פון בארא פארק און פון די אלע אנדערע דזשעי סי סי'ס, ווייל ווי אונז ווייסן מיר דאך שוין דאס איז אלעס נאר א סרח העודף, די אלע געלטער קומט פונעם אפיס פון אגודת ישראל, זיי האקן די אלע זאכן אויס, זיי קומען נאר נעמען לעיקוואד שיקסע י פייע, און ממילא טאקע פון דאס ווען ווען יאפעד מאכט א גזירה אויף די געלטער, איז יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, דארף מען שנעל רופן אגודת ישראל זאלן קומען און מאכן זיכער אז די צינורות האקן זיך נישט אפ, און אלעס פארט ווייטער.

זאגט ער און איך בין שטאלץ אז אונזערע חברה אונזערע עסקנים האבן געארבעט צו טריפלען דעם באדזשעט פון די סעיפטי גרענטס אויף פינף און פערציג מיליאן דאס איז בערך וואס די אגודת ישראל האט ארויסגעגעבן און קאמענטארן זענען איבעריג הדברים מדברים בעד עצמם יא, ס'מורא'דיג וואס מ'הערט דא, וויאזוי די רעפארמער, די מאדערען ארטאדאקס, די ציונים און וגרוריהם, די אגודת ישראל און טעטאנען וואס זענען אויכעט דא גרויסע מחותנים אין דעם גאנצן עסק. די פראגע איז נאר, זעהט מען דירעקט אויך א שייכות פון די היימישע פאליטישאנס פון סאטמאר וכדומה, פון די פון די פון די פראקציעס וואס קומען אריין ממש ווי מ'זאגט בתוככינו?

און און אז מען גייט מארשירען צוזאמען אויף די בריקן און מען רעדט דארט אין רעדעס די געדאנק איז איז א שייכות. איך מיין צו זאגן אזוי אילו מאל איז. אגודת ישראל איז דאך פשוט די שייכות דאס דארף מען נישט אפילו מסביר זיין מיט מיט פערלס מיט צען אנדערע זאכן. יא איך זאג איך וויל אבער צוריק קומען צו דעם אז סתם אזוי פאר א סאטמאר איד לאמיר זאגן ווען וועלט וואלט געווען וועלט און די סאטמאר הנהגה פירט זיך אזוי ווי סאטמאר אידן דארפן זיך אויפפירן נישט נאר סאטמאר אידן, אלע היימישע קהילות, איך מיין די פאפא'ר אידן, סקווערער אידן, וויזשניצער אידן, צעהלימער אידן, קראסנער אידן, באבוב'ער אידן, אלע זאלן זיך פירן אריגינעל ווי זייערע רעביס וואס האבן מייסד געווען די קהילות נאך די קריג זאלן זיך פירן וואלט וואלט די צרה געווען זייער א קליינע, ווייל אפילו איז טאקע ס'איז אמת די אלע אידישע ארגאניזאציעס רעדן אין אידיש נאמען, אבער דו קענסט ווען מאכן א דעקלעראציע איין צוויי מאל ס'האט נישט מיט אונז, און די דעקלעראציע וואלט געהאט א חלות ווייל ס'האט ווען ס'האט טאקע נישט מיט אונז. אבער דא קומט אריין, דא קומט אריין דער דער שדים טאנץ, וואס ליידער ליידער, ווי ס'איז נישט אז ס'האט מיט אונז נאר ווי מ'זעט אז די היימישע חברה, די היימישע פאליטישאנס, זענען גאר די אויבן אן אויפן שטייסל, זענען די פראנט ראנערס אינעם קאמפיין, און דא וועלן מיר צוריק קומען צום וואל קאמפיין מיטן בלאק וואוט, ווי אונזערע היימישע חברה האבן זיך דא צוגעשטעלט צו דעם גאנצן מספחת. אקעי, איך וויל דא ברענגען אפאר צייטונג אויסשניטן, זעהן מיר די גאנצע אינדארסמענט האט זיך אנגעהויבן, מיר זעהן ווי זיך גאנץ אנפאנג האט זיך אנגעהויבן די אויפנאמע ווי מיר האבן געזאגט ביי די רעפארמער, און נאכדעם איז עס אריבערגעגאנגען אביסל צו מער מאדערן ארטאדאקס אין די קהילות פון די פייוו טאונס, און נאכדעם איז עס אנגעקומען מיטן מיטן פולסטן בעקינג און מיטארבעטונג פון פון די היימישע חברה. איז דא א צייטונג-אויסשניט פון א צייטונג די פארווערד, אויך א פרייע טמא'נע אידישיסטישע צייטונג, וואס אין מארטש צען, צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק למספרם, נישט נישט לאנג צוריק, ברענגט ער דא אז די ניו יארק די גאווערנער האוקול האט באקומען די אינדארסמענט, איז געווארן אינדארסירט דורך א דאזן לידערס אין דזשואיש קאמיוניטיס. אין די העווילי ארטאדאקס נעיבערהוד אין די פייוו טאונס, נאסא קאונטי, פאר ראקעוועי און קווינס. זאגט אז ס'האט זיך אנגעהויבן די אינדארסירונג אין די ארטאדאקסישע וואס ביז יעצט איז געווען די מאדערן ארטאדאקס, האט זיך אנגעהויבן אין די פייוו טאונס און אין לאנג איילענד, זאגט ער, שי איז קאנסידערט א קלאוז פרענד טו די ניו יארק דזשואיש קאמיוניטי. זאגט ער זאגט דער דער פארווערד אז זי איז א נאנטע פרענד אין די דזשואיש קאמיוניטי ווייל זי האט צוגעזאגט ווי ווייס איך ווי ווייס איך דאס ווער זאגט דאס ווייל זי האט געזאגט ברענגט ער א סטעיטמענט פון איר אין א ספיעטש עז א גאווערנער אוו ניו יארק איי וויל קאנטיניו טו דיעפן מיי רילעישאנשיפ וויט איזריעל אין עני וועי איי קען כאטש אויסער דעם וואס האט ביז יעצט געווען זייער נאנט צו די סטעיט אוו איזריעל האט זי געזאגט אלס גאווערנער פון ניו יארק וועט זי נאך מער זעהן צו מקשר זיין ניו יארק מיטן מיטן סטעיט אוו איזרעיל. ס'טייטש אין אנדערע ווערטער חלילה ווען די ציונים מאכן סיי וועלכע התגרות אדער דאס און זיי ברענגען און זיי מאכן פארשידענע סכנות דורך זייער מלחמה מיט די אראבער און מיט איראן אדער סיי וואס ס'זאל נאר זיין און און און חלילה נאכדעם הערטס פון דער אייבערשטער זאל אפהיטן וועמען ס'זאל אפהיטן זאלן זיין אפגעהיטן פון אלע פגעין און מרעין בישין מען הערט די זאכן

אויך איז דא אין דעם דזשואיש טעלעגראפיק עדזשענסי אין מארטש זיבעצן, צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק איז דא א צייטונג אויסשניט וואס ער זאגט אז פערצן ראבייס און ארטאדאקס לידערס פון קווינס זענען געווען פון די וואס האבן איר אינדארסירט. ער זאגט און אז איינער וואס איז נאנט צו די האוקל אדמיניסטראציע האט געזאגט אז די אינדארסונג פון די ארטאדאקסישע ראבייס פון ברוקלין און פון קווינס און פאר ראקעוועי איז נאר די התחלה ס'גייט נאך נאכקומען אסאך אינדארסירונגען. ווער גייט נאכקומען? אה, ראביי משה אינדיג זאגט ער, אן אקטיוויסט וויט די סאטמאר חסידיק קאמיוניטי אין ברוקלין סעד די פעקט דעט נאו סאטמאר לידערס ווער אן דיס ליסט דאז נאט מין ווי אר נאט אינדארסינג איט. דאס איז געווען בערך אזוי. יא זאגט ער, טודעי איז פורים, און ווי אר געטינג רעדי פאר פעסאווער אינדיג סעד פיפל אר פעיאינג אטענשאן טו דעט און דען רייט עפטער ווי סטארט פעינג אטענשאן טו פאליטיקס. דאס איז געווען פורים בשעת אידן האבן האבן זיך געקאכט אין מחיית עמלק און מ'האט געקלאפט המן האט ראביי משה אינדיג געגעבן אן אינטערוויאו פארן דזשואיש טעלעגראפיק עידזשענסי און ער האט געזאגט זאלט עטס וויסן אז דאס וואס עטס זעהט אן אינדארסונג פון די ארטאדאקסישע ראבייס פון קווינס און פון די פייוו טאונס, דאס קומט נאך דעם אינדארסירונג אינעם קבלת פנים פון די JCRC, און פון אונז סאטמאר האט עטס נאכנישט געהערט. זאלט עטס נישט מיינען אז די סאטמארע חסידישע קאמיוניטי שטעלט זיך נישט צו. היינט. ס'קומט פאר פסח, מ'איז מ'איז פארנומען יעצט פירן פסח, נאך פסח זאגט ער גיי מיר זיך גיי מיר זיך אריין לייגן טו פעי'ן עטענשאן צו פאליטיקס, און אינדיג האט שוין מרמז געווען אז האוקל איז א פרענד פאר די קאמיוניטי ענד דעט שי איז דואינג א גרעיט דזשאב, זאלסט וויסן אז אונז האלט מיר איר פאר א פרענד, און זי טוט א גוטן דזשאב, ווי איינער זאגט האט שוין געווינקען מיטן אויג אז זי גייט באקומען דעם אינדארסונג, און אינדיג זאגט ווייטער שי קעים אין דיורינג א דיפיקאלט טיים אפטער קאוויד די ענטייער וועלט ווענט דאון שי איז ווארקינג הארד טו פוט טינגס בעק טוגעדער זאגט ער זי איז אריינגעקומען צו זיין גאווערנער א שווערע צייט נאך קאוויד איז דאך די גאנצע וועלט צוזאמגעפאלן. און זי ארבעט יעצט צוריקצושטעלן די וועלט אויפן פלאץ, די וועלט איז צוזאמגעפאלן ווייל די טמא'נע פינסטערע ליבערלס און פראגרעסיווס האבן חרוב געמאכט די וועלט, זיי האבן צוגעשפארט די וועלט. ווייל דער אייבערשטער האט זיי געגעבן דעם כח, אבער די משוגעים יין טרעשערס האבן צוגעשפארט די וועלט, די ביזנעסער מיט די סקולס, און זי ארבעט יעצט שווער צוריקצולייגן די וועלט, און יעצט ווייסט מען דאך שוין בדא, במאמר המוסגר וויאזוי זי ארבעט שווער, אז זי האט געזאגט ביים JCRC אז זי וועט עפענען די סקולס און אראפנעמען די מאסקעס פון די קינדער, דורך דעם וואס מ'וועט די קינדער וואקסינירן. הודו לה' כי טוב אז אונז ווארט מען נישט אויף אונזערע אירע אינסטראקשענס, און מ'ווארט נישט אויף די אינסטראקשענס פון די מנהיגים מיט די בעקיטשעס מיט די ווארעמע פארפלעך, אידן האבן זיך אריינגעבראכן, מ'האט אנגעהויבן צו עפענען איין שול נאכן צווייטן, איין מקווה נאכן צווייטן, און מ'האט געמאכט חדרים, כ'קען זאגן אז א גרויסע חלק פון טויזנטע תינוקות של בית רבן זענען די חדרים אנגעגאנגען אומגעשטערט. אידן האבן אוועקגעגעבן זייערע דיינינג רומס און זייערע בעיסמענטס און אסאך מאל אויסער די שטאט געלערנט אונטערן הימל, און דער כח הרבים מיט דער כח הקדושה פון כלל ישראל האט אלעס צושמעטערט און צובראכן, אבער גאווערנער האוקל האט געגעבן די געוואלדיגע מורא'דיגע נפלא'דיגע עצה אז מען זאל עפענען, אראפ, די סקולס און אראפנעמען די מאסקעס דורכן וואקסינירן די קינדער. און מ'טאר נישט פארגעסן אז ווען דער אינדיג זאגט אז אי אז ווען די וועלט גייט אונטער, שי איז ווערקינג הארד טו פוט טינגס בעק טוגעדער, כ'מיין צו זאגן, כ'מיין אין א אין די גויאישע שפראך, אין די ליבערל שפראך איז, די וועלט גייט אונטער, ס'איז דאך דא אזא געפערליכע קאנסערוואטיווע סופרים קאורט, מ'לאזט נישט צו די חוקי רציחה ותאוה, און הרג'נען אזוי האבן גאנצעטע פאבריקן פון רציחה, און זי גייט ארבעטן, זי ארבעט שווער צו פוט טינגס בעק טוגעדער, זי שטעלט עס אין פלאץ, נישט חס ושלום איך מיין אז דאס האט דער אינדיג געמיינט, אבער ווען מען רעדט אזאלעכע ווערטער אין אזא צייט ווען די גאנצע וועלט קאכט ווי א קעסל ארום איר, אירע חוקים און משפטים בל ידעום, צו זאגן אזאלעכע ווערטער אז זי שטעלט די וועלט צוריק אויפן פלאץ, נישט פשוט וואס דאס מיינט. בדרך אגב ווייסט דער דזשואיש טעלעגראפיק עידזשענסי צו זאגן אז יו עס רעפרעזענטעטיוו לי זעלדין, די דזשואיש רעפובליקען פראם לאנג איילענד, איז סיקינג היז פארטי נאמינעישאן פאר גאווערנער, הי ריסענטלי ריליעסט א פאול וויטש הי סעס שאוס דעט הי העז ע ווייעבל טשענס אוו ווינינג די עלעקשאן. ער זאגט אז בשעת די ראבייס זענען געגאנגען און אינדארסירט האוקל און בשעת אינדיג געזאגט אז נאך פסח וועט מען זיך נעמען צו דער ארבעט, גייט דא דער דער דער קאנדידאט לי זעלדען וואס ער איז אויך א איד פון לאנג איילענד און פרובירט אז ער זאל ווערן נאמינירט און האט ארויסגעלאזט א פאול וואס ווייזט אז ער האט א גרויסע טשענס צו ווינען דעם עלעקשאן. וואס במאמר המוסגר איז א עקסטערע שמועס צו רעדן מיט דעם נאכאמאל אונז גייען מיר נישט אריין צו מען מעג בכלל גיין צו בחירות אין אמעריקע, און אז צו מען גייט וואס איז די קרייטיריע צו בוחר זיין און וואס מען טאר נישט בוחר זיין און בכלל צו היינט קען מען איינעם ארויסשטעלן. אבער לשיטתם פון אונזערע מנהיגי שקר, און זייערע הנגררים אחריהם וואס מען שטופט און מען שטופט דעם עולם צו די וואלן און מיט א אויסרייד לפנים אז מען העלפט אידישע אינטערעסן און מען דארף טרעפן א אידן פריינט שטעלט זיך דא א מורא'דיגע קשיא, ס'איז דא א איר קעגענער איז לי זעלדין, און ער איז דאך א איד בעצם, זי די האוקל איז דאך א גויטע, זי איז אן עשו, און אויב וויל מען רעדן פון א איד. דאס איז נישט וואס ער האט קיין ראיה, איך מיין אונז עסקנים סאטמארע אידן פארקערט, מ'האט דאך געוויסט אין אנדערע פלעצער, בעלזער רב צו אנדערע האבן דווקא נישט געוואלט אריין וועלן א איד. יא אבער איך זאג די מיר וויסט נישט איך זאג נישט ביי קאטש און די אלע נסיונות איז געווען מיט אידן. ר' יענקל איר דערמאנט זאכן וואס איז לא עלינו ש זיי האב איך שוין לאנג עקספייערט יעצט רעדן מיר דאך פון די וואס רופן די מינע אידן אידן צו אידישע אידישע קאנדיד אידישע וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס מיט א אידישע הארץ מיר רעדן מיר נישט פון די אידן וואס חזר'ן פון בעלזער רב און פון קאלטשער רב און פון צאנזער רב מיר רעדן מיר דאך לשיטתם ווען זיי רעדן פון פריינד און וואוילטעטיגע אידן מיט אידישע ארגאניזאציעס שטעלט זיך א קשיא, וואס איז מיט דעם לי זעלדין, פארוואס האט מען אים נישט אינדארסירט? אמת, ער פרעגט וואס איז ער ווייניגער איד ווי ווי מייקל מילער איז דארטן ווי דעיוויד פאללאק און מייקל מילער און די אלע טינוף און זיי עריק גאלדשטיין און די גאנצע טינוף און און מאסטארזש דאס איינציגסטע זאך וואס ער איז ווייניגער איז אז ער איז נישט פון די דעמאקראטישע ליבערל פראגרעסיוו פארטיי ער איז נישט פון דעם באדזשעט פון די כ'ווייס נישט וויפיל ביליאן מ'האט דא אויסגערעכנט היינט פֿיר הונדערט פֿופֿציק וויפיל ביליאנען? ער רעדט נאר פון אביסל די רעפאבליק האט געגעבן אויך אבער נישט פון אזאלעכע פון אזאלעכע מינע געלטער. פאר דעם איז ער נישט א אידן פריינט. אהבת ישראל מדינת ישראל איז דער מעסטער לויט וויפיל געלט פראגרעמס און פאנדינג ריסערטש מ'שטעלט צו און ממילא אויב לי זעלדען איז אין די רעפאבליקאנער פארטיי איז ער אטאמאטיש שוין פון זיך אליינס געחתמעט מער אלס א נישט אוהב ישראל און אפשר גאר א שונא ישראל. נאכדעם ברענגען זיי אויכעט אז ראביי נעיטאן גאלדבערג פון יאנג איזריעל פון האליסוואד אין דזשאמייקע האט אויכעט אינדארסירט דעם גאווערנער האוקעל, ממילא קומט אויס אז ראביי אינדיג און ראביי גאלדבערג פון יאנג איזריעל אין האליסוואד אלע האלטן די זעלבע זאך אז זי איז טאקע דער ריכטיגער קאנדידאט. די גאנצע מחלוקה פון ראביי אינדיג מיט דעם ראביי פון יונג איזריעל איז צי מען זאל דאס טוהן שוין אין עצם יום הפורים דעם אינדארסן וואס ר ר ראביי גאלדבערג פון יונג איזריעל פון די זריזין מקדימין למצוות און ראביי אינדיג זאגט אז דאס האט צייט נאך פ נאך פורים און פסח ווען מען קען אהערשטעלן א געהעריגן קאמפיין ווי ס'דארף צו זיין. און און די האוקעל'טע זאגט טאקע דאס אז ער ענדיגט צו אויף די אלע ווי די אידישע לידערס קומען אקעגן זאגט זי איז האמבלד און האנערד ס'איז מיר א מורא'דיגע כבוד אווער די אינדארסמענט און וויל קאנטיניו טו פארטנער מיט פעיט לידערס טרואוט די סטעיט זי קוקט פאראויס צו צו טאקע צו קענען ארבעטן אינאיינעם מיט די מיט די אלע לידערס פון די אלע בני דת. שוין, דאס איז געווען פאר פסח. נאך פסח האט זיך אנגעהויבן די גאנצע אזוי ווי דער אינדי ראביי אינדיג האט צוגעזאגט, און מ'האט אנגעהויבן ארויסצושיקן די אלע לאזונגען, די איינס וואס האמיר שוין פארגעליינט פון די אנ"ש תלמידי חסידי סאטמאר, אז מ'זאל וואוטן פאר די פאלגענדע אינדארסירטע קאנדידאטן וואס זענען אויסגעקליבן געווארן. דורך די ראשי הקהילה והמוסדות און עסקני הציבור נאכן דורכגיין בכובד ראש אלע וויכטיגע אישוס אויפן סדר היום לטובת הכלל, און איך שוין ווי אזוי אונז האמער פארגעליינט דעמאלטס אז ס'איז שוין גראדע איבעריג צו פארשטיין געבן די געוואלדיגע תועלת פון ארויסברענגען א מעכטיגן וואל כח, ווי אלע אנ"ש ק זענען פערזענליך עדות אויף די דראסטישע שינויים לטובה און שטארקע הצלחות בעזרת השם במשך די לעצטערע זמנים, סיי אין חלק פון הרחבת גבולי הקדושה, און סיי אין חלק פון ברענגען לעבנס וויכטיגע און און סערוויסעס פארן ציבור. און אזוי ווי אצינד קומען פאר וואלן פאר דעם גאווערנאר און אנדערע הויכע פאזיציעס אויף וועם מ'איז תמיד אנגעוויזן אויף טריט און שריט, דערפאר אפעלירן מיר צום גאנצן ציבור אנ"ש זאל אנשטרענגען ארויסקומען שטימען פאר אונזערע אינדארסירטע קאנדידאטן, כדי אנצוהאלטן אונזער שטארקע בלאק וואוט דענק! ס'איז דער איינציגסטער וועג וויאזוי מען דערהערט אונזער כח, מען רעכנט זיך מיט אונזערע פארלאנגען אין די אפיסעס אין אלבעני. מורא'דיגע שאלה דא, כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך, וואס איז דאס מען רעכנט זיך, מען האמער אזאלעכע גוטע געטרייע שלוחים כלל ישראל, וואס עיני כל ישראל עליהם כלויות, קהל עדתינו עליהם יסמוכו, מען האמער דעוויד פאלאק, מען האמער מייקל מילער, מ'האמער JCRC, מ'האמער אגודת ישראל, אלע ארבעטן אזוי, אלע ארבעטן אזוי געטריי און אזוי שווער פאר אונז, וואס דארף מען נאך דא אונז דא אריינברענגען צו די וואלן? זעט אויס אז טאקע ארבעטן, זיי ארבעטן זייער שווער, אבער די ארבעטן זענען שווער פאר אונז, זיי ארבעטן שווער פאר זיך. אז טאמער וויל מען האבן א חלק אין דעם כיס אחד לכולנו און צו קענען האבן א חלק אין דער גרויסער מוצא וואס מיללער, פאללאק, דזשעי סי אר סי און צוויבל און זילבער מיט די גאנצע מיט אברהם וויינשטאק פון אגודת ישראל און די מיליאנס און די ביליאנס אז מען זאל זיך קענען געהעריג אויב נישט צו טיילן אבער כאטשיג באקומען א לקט שכחה פאה איז זייער וויכטיג פאר די סערוויסעס און פאר התרחבות גבולי הקדושה ארויסצושלעפן דעם הייליגן ציבור צו נעמען א חלק אין די בחירות פון די סטעיט אוו ניו יארק. שוין וכך הוה, ס'איז טאקע אזוי געווען אזוי ווי זיי האבן צוגעזאגט נאך פסח האט אנגעהויבן אריינצוגיסן די אינדארסירונגען פון די קהילות סאטמאר און מיטגעשלעפט אלע אנדערע היימישע קהילות, UJO אוו וויליאמסבורג האט אויפן מאי זעקס און צוואַנציק למספרם צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק ארויסגעשיקט בילדער צו א גרויסע צאמקונפט אינעם אפיס פון יו דזשי או, וואס אינעם אויבן אן שטייט די רעבעצן מכשפה האקול, און לעבן איר שטייט די לוטענענט גאווערנער דעלעגאדא, און זיי האבן ארויס געשיקט פאר זיי טוען אונז געבן א, איט וואז ען אנאר, זאגט שרייבט יו דזשי או טו וועלקאם טודעי גאווערנער קעיטי האקול ענד לוטענענט גאווערנער דעלעגאדא טו די יו דזשי או מיטינג וויט קאמיוניטי לידערס, ווי טענקט הער ענד העד ע גרעיט דיסקאשען ריגארדינג זאגן זיי ס'איז געווען א גרויסע כבוד איר אויפצונעמען, מ'האט מיר אים באדאנקט אויף פינף זאכן, קאמבאטינג עגענסט קריים, אז זי גייט אויסראטן העיט קריימס, וואס דאס מיינט אנטיסעמיטיזם געלטער, דיפענדינג רעלידזשעס פרידאמס, זי גייט געבן פרייהייט פאר רעליגיע, וואס דאס איז די גרעסטע דזשאוק פון אלע דזשאוקס, בשעת ווי די וואס האט עס האט אויסגעריסן דעם גאנצן רעלידזשעס עקזעמפשאן און נאך אלע אנדערע זאכן וואס האט נישט קיין שום שייכות מיט רעליגיעזע פרייהייטן, אלץ וואס זי טוט איז קעגן אנטי רעליגיע, עפארדעבל האוזינג, זי גייט געבן האוזינג, וואס דאס איז א, דעם סלאגאן פון האוזינג דאס ווייסט מען אונז שוין פון אלע יארן, קיינמאל לא היה ולא יהיה טשיילד קעיר גייט צו געבן. האוזינג מיינט אז מען געבט אז מען געבט פערמישענס צו די ווען מען זאגט ריסטראקטשן און יא יא ריזאנינג יא. ניין דאס איז נישט, ווייל דא רעדט מען פון עפארדעבל האוזינג מיינט פאר די ארעמע. על כל פנים, טשיילד קעיר, טשיילד קעיר דאס איז מער די ממתקים וואס האט שייכות מיט די סקולס, א גרויסע חלק פון די סקולס איז אויפגעסעט אונטער די טשיילד קעיר פראגראמס און מיט די העד סטארט מיט אלע אנדערע זאכן, און נאכדעם גייט זי געבן, זי גייט שטיצן האלאקאסט סורווייווערס. על כל פנים, אלעס דרייט זיך ארום צו אזוי צו אזוי, כל שום וחניכה דאית ליה אלעס דרייט זיך ארום געלט. אגב, די האלאקאוסט סורווייווערס גייט אינאיינעם מיט די ציוניסטישע גרופעס, דאס האבן מיר שוין אסאך מאל דא ארויפגעברענגט מפיהם ומפי כתבם, און די זאכן וואס מען דארף נישט אונז זאל מען עס ארויפברענגען, עס איז אפיציעל געדרוקט אינעם איד. נאכאנאנד די אדווערטייזמענטס, זיי ארבעטן ממש מיט די אלע, אזוי ווי JCRC די אלע גרופעס, אינאיינעם מיט זיי ארבעט מען פאר די האלאקאוסט סורווייווער, ס'איז א חלק פון די פון די ציונית'ישע פראפעגאנדע.
און אזוי ווי אזוי דאס איז געשען איז ארויסגעקומען די אלע צעטלעך, מ'האט שוין דא פארגעליינט, אונטערגעשריבן די אלע מוסדות מיט די ראשי קהילות מיט די שתדלנים, און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א גאנצע רייע פון פון באשרייבונגען אין די אידישע ענגלישע בלאגס, וואס האט ליידער א גרויסע אריינגעבראכן שטארק בתוך המחנה, ווי לדוגמא ישיבה ווארלד, וואס איז נייעס, נאך אנדערע אזאלעכע שמות נרדפים פון פארשידענע אידישע בלאגס וואס וואס וואס וואס זיי שיקן ארויס נייעס אין די אלע וואס האבן די כלים טמאים באקומען זייערע אפדעיטס, איז והגיע לידינו א אויסצוג אן אויסשניט פון די אידישע בלאגס וואס זיי שרייבן אזוי. זאגן אזוי, גראואינג מאמענטום פאר גאווערנער קעטי האוקול'ס ריעלעקשאן קאמפיין, עז מעידזשער פעקשאנס אין די דזשואיש קאמיוניטי אין ניו יארק יונייט ביהיינד הער אהעד אוו די דעמאקראטיק פריימערי אן דזשון טווענטי עיט. זאגט ער, אזוי ווי ס'וואקסט דער מאמענטום, ס'וואקסט מאמענטום פאר די גאווערנער האוקי, וואס עס זאגט אז גרויסע אידישע גרויסע אידישע פעקשאנס, פראקציעס, טוען זיך מאחד זיין אונטער אונטער איר, וואס דאס מיינען זיי, וואס אונז ווייס מיר שוין ווער דאס איז, דאס מיינען זיי די דזשעי סי אר סי מיט די רעפארמער מיט די אלע זאכן, זיי קענען עס נאר, זיי קענען עס נאר נישט אזוי ארויסזאגן אזוי אזוי גראב, זאגן זיי אזוי ווי די גרויסע אידישע פעקשנס האבן זיך מאחד געווען אונטער איר איז איז איז דיס וויק זאגן זיי בהמשך לזה איז די וואך די טו לארדזשעסט חסידיק וואוטינג בלאקס אין ניו יארק אישוד אינדארסמענט לעטערס אין דעיר וויקלי פאבליקעישאנס באוט סאטמאר פעקשנס אין וויליאמסבורג די ארוינים ענד זאלוינים דזשוינד אדער חסידיק סעקטס אין קאלינג האוקעל א קלאוז פרענד ענד עליי דעט העז דעט העז ערנד טראסט אין די קאמיוניטי. זאגט ער נאכדעם ווי די, הפלא ופלא ווי זיי האבן קונה געווען דעם שם, דעם שם כינוי. יא יא, זיי ווייסן אלעס קלאר, זאגט ער, נאכדעם ווי די גרויסע אידישע פראקציעס האבן שוין אינדארסירט גאווערנער האוקעל, איז די צוויי גרעסטע חסידישע וואוטינג בלאקס אין ניו יארק, וואס דאס איז די ארוינים און די זאלוינים, די צוויי סאטמאר פראקציעס אין וויליאמסבורג, האבן ביידע ארויסגעגעבן אינדארסירונג לעטער, מיט נאך אנדערע חסידישע סעקטעס, וואס האבן איר אנגערופן א קלאוז פרענד, א גענאנטע חבר, וואס זי באקומט די, וואס האט איינגעקויפט דעם טראסט פון די קאמיוניטי. ווי אזוי האט זי עס איינגעקויפט? אז דעיוויד פאללאק און מייקל מיללער, מיט די יו דזשי עי פעדערעישאן, מיטן דזשערוסעלעם פאוסט, מיט אלע שווארץ יאר, מיטן ארטאדאקס יוניאן, מיט אגודת ישראל זאגט אז זי איז א פרענד, נו וועמען מי יבוא אחרי המלך צו זאגן אז זי איז נישט קיין פרענד, ווי ווי קען איך זיין א בעסערע פרענד פאר די דזשואיש קאמיוניטי אז די אלע מנהיגי מנהיגי ישראל זאגן זי איז א פרענד. און ער ברענגט טאקע אויך אז חזר'ן זיי אלעס איבער, שי העז אלסאו ספאוקן אוט פארספולי אגענסט אנטיסעמיטיזם, אין פארטיקולער חסידיק דזשואס אר מאר וויזיבלי דזשואיש, זאגט ער דא דוקא איז דא א גרויסע א גרויסע כוואליע פון אנטיסעמיטיזם, און בפרט חסידישע אידן וואס מען זעט אויף זייער מ'זעהט דאך, מ'זעהט דאך אויף זיי זענען ניכר אז זענען איד, זענען זיי מער אנגעגריפן פון אנטיסעמיטיזם אזוי ווי דער עולם ווייסט דאך, מ'הערט דאך לא עלינו יעדן איינציגן טאג אין וויליאמסבורג אין אין בארא פארק אין אין מאנסי, קרית יואל איז דאך דא מורא'דיגע אנטיסעמיטישע אטאקעס אין די לעצטע תקופה און ממילא איז די דריי הונדערט זעכציג מיליאן

טו סטרענגטן סעיפטי סעקיוריטי מעזשערס עט דזשואיש אינסטיטושענס און נאן-פראפיט ארגאניזעישאנס זאגט ער האוקעל האט ער נאך אין איין יאר צוגעלייגט אזויפיל געלטער זאגט ער פאר די עדיוקעישאן פראגראמען אין פריוואטע סקולס און ישיבות און מיליאנען אין גרענטס פאר די סעיפטי און סעקיוריטי אין דזשואיש אינסטיטושענס און פאר שילן.

זאגט ער אז די צוויי סאטמארע פראקציעס די ארוינים און די זאלוינים זענען די גרעסטע וואוטינג בלאקס פון די חסידים אין זייערע אינדארסמענט לעטערס האבן זייערע מנהיגים די מנהיגים וואס זענען די ריכטיגע מנהיגים די מנהיגים זענען דאך טאקע די שקרנים שתדלנים וואס זיי זענען דאך מנהיגי מנהיגים מלכי המלכים זיי פירן דאך די די מנהיגים מיט די בעקיטשעס געבן זיי פונקטליכע אינסטרוקציעס און אפילו די דיינים געווענטליך דארף מען דאך נאכקוקן אין פרי מגדים און אין חוות דעת אין די משנה ברירה דארף מען דאך נאכקוקן און שולחן ערוך הרב וויאזוי מברר צו זיין א שאלה, אבער אין די שאלה ווער ס'זאל זיין אונזער פארשטייער אין די רעגירונגס אמטן דארף מען פונקטליך וויסן וואס די קאמיוניטי לידערס האבן צו זאגן, ממילא זיי האבן ארויסגעזאגט, זיי האבן ארויסגעגעבן זייער הכרת הטוב פארן גאווערנער האוקול מיט איר שותף דעלעגאדא און זיי האבן גע'אירדזשד, זיי האבן געזאגט אז ס'איז זייער וויכטיג אז די מעמבערס פון די קאמיוניטי ווער ס'קען וואוטן זאלן לאזן הערן זייער שטימע ארויסקומען וואוטן נאך פיר יאר פון פון דערגרייכונגען וואס גייט בענעפיטירן די קאמיוניטי. ס'איז הפלא ופלא ווי זייער בולט דא איז דעם טשוטשו טרעין ווי אזוי ס'גייט א קייט און איינער פארבינדן אינעם צווייטן אזוי ציט זיך עס אזוי ביזן מלאך המוות אליינס און די צוהערער דא וואס האבן געהערט די שמועסן בשעת אנהייב קאראנע האט מען גערעדט וועגן די קאנדאקטער און די וועגענער וואס שלעפן זיך נאך און ביז ווי ס'קומט אן ביז צום ביים שניי ביי די אויערן ווי רופט עס ביז צו דעם תוך תוכיות פונעם חרדישן ציבור באקומען דא א פרישע קלארקייט.
און אויך איז אבער דא אנגעקומען לידי אן אויסשניט פון נאך א אידישער בלאג מיטן נאמען וואס איז נייעס, אזא שוועסטער בלאג פאר דעם אנדערן דאס איז נייעס זיי זיי זענען מפרסם און זיי געבן זיי געבן צו עסן נעבעך פארן היים פארן פארן פארן ארטאדאקסישן עולם די נייעס ברענגען זיי אויך און דאס איז א אין דאטומירט אין דזשון זעכצן צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק למספרם זאגן זיי דיס וויק די טו לארדזשעסט חסידיק וואוטינג בלאקס אין ניו יארק אישאד אינדארסמענט לעטערס אין דער וויקלי פאבליקעישאנס באוט יא, מ'האט דיך נישט אזוי קלאר געהערט די לעצטע פאר ווערטער. נאכאמאל? אויב איר קענט איבערגיין.
איך זאג אז אז דער אז דער בלאג פון וואס איז נייעס זאגט בערך אויך דעם נוסח, ער שרייבט אז דיס וויק די טו לארדזשעסט חסידיק וואוטינג בלאקס אין ניו יארק אישאד ענדארסמענט לעטערס אין דער וויקלי פאבליקעישאנס באוט סאטמאר פעקשאנס אין וויליאמסבורג די ארוינים און זאלוינים דזשוינט אדער חסידיק סעקטס אין קאלינג האוקול א קלאוס פרענד ענד ען עליי דעט העז אירנד טראסט אוו די קאמיוניטי, זאגט ער די וואך. די צוויי גרעסטע חסידישע וואוטינג בלאקס אין ניו יארק, ביידע האבן ארויסגעגעבן בריוון פון אינדארסמענט אין זייער וואכנטליכע פאבליקאציע, כ'ווייס נישט וואס זיי מיינען, איד און בלאט, כ'ווייס נישט פונקטליך, און זאגן אז ביידע סאטמארע פראקציעס אין וויליאמסבורג, די ארוינים און די זאלוינים, האבן זיך צוזאמגעשטעלט מיט נאך אנדערע חסידישע סעקטעס, אויסרופנדיג אז האוקול. איז א נאנטער חבר און א שותף וואס האט זיך איינגעקויפט אז די קאמיוניטי טוט זיי טראסטן. שוין. מזל טוב מקדשת, די שידוך איז געשלאסן. מיר גיין דא ווייטער אן אויסשניט פון נאך א פון נאך אזא דזשואיש אנגלא צייטונג וואס איז הגיע לידי פון דאס איז דער דזשואיש טעלעגראפיק עידזשענסי פון דזשון זיבעטן צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק למספרם שרייב שרייבן שוין אביסל מער דעטאלירט אין דעם גאנצן נושא פון פון די סאטמארע אינדארסמענט און די קעפל פון דעם ארטיקל איז אזוי ניו יארק גאווערנער האוקול אינדארסט ביי סאטמאר דזשואיש קאמיוניטי סעקיורינג טענס אוו טאוזענדס אוו וואוטס. דער גאווערנער האוקול איז געווארן אינדארסירט ביי די סאטמארער אידישע קאמיוניטי און זי טוט זיך פארזיכערן דורך דעם צענדליגער טויזנטער שטימען. זאגט ער גאווערנער קעטי האוקול סעקיורד אינדארסמענטס פאר איר ריעלעקשאן קאמפיין פראם באוט סיידס אוו די סאטמאר קאמיוניטי אוו ניו יארק דיס וויק. בילדינג סופארט וויט א וואוטינג בלאק וויט טענס אוו טאוזענס אוו וואוטערס וואס דער גאווערנער האוקול האט זיך פארזיכערט ענדארסמענטס צו ווערן ווידערוויילט אין איר קאמפיין פון ביידע סאטמארע צדדים אין די סאטמארע קאמיוניטי די וואך און זי האט באקומען א סופארט מיט א וואוטינג בלאק פון צענדליגער טויזענטער שטימען.

די איין צעטעלע פון אינדארסירונג איז ארויס געקומען פון די זייט פון די קאמיוניטי וואס ווערט אנגעפירט ביי רב אהרן טייטלבוים פון קרית יואל, און אן אנדער צעטעלע פון אינדארסירונג איז ארויס געגאנגען פון די קאמיוניטי פון וויליאמסבורג וואס ווערט אנגעפירט ביי ראביי זלמן טייטלבוים, וואס דאס איז דער זלמן ראביי זלמן טייטלבוים'ס קאמיוניטי, זאגט ער דאס איז די חסידישע סעקטע, די סאטמארע וואס האבן זיך אפגעטיילט. וועגן א קאנטראווערסיע איבער ירושה ווער ס'זאל ירשענען די אימפעריע. און ווייטער. פעם שטערן, הו רעפרעזענטס די זלמן טייטלבוים סאטמאר קאמיוניטי אוו וויליאמסבורג סעד, פעם שטערן, וואס דאס איז פשטות ר' שמואל מרדכי שטערן דער יד ימינו פונעם פירער פון יו דזשעי או, וואס ער טוט פארשטעלן די זלמן טייטלבוים סאטמאר קאמיוניטי פון וויליאמסבורג האט געזאגט ווי פאלגענד, אלייענס וויט האוקול רעפרעזענטס עיטי פערסענט אוו די חסידיק וויליאמסבורג וואוט, אונזער צאמשטעל וואס אונז האמיר געמאכט דעם אלייענס מיט האוקול זאל וויסן מ'זאגט אז מיט דעם וואס סאטמאר שטעלט זיך צו און אינדארסירט האוקול איז אַכציק פּראָצענט פון די וואוטס פון וויליאמסבורג, פון די חסידישע וויליאמסבורג וואס קומען דורך אונז. דאס טייטש אז די אלע אנדערע קהילות, פאפא, וויזשניץ, קלויזענבורג, באבוב, און סקווירא, און מען גייט ווייטער קראסנא אלע אנדערע קהילות פון וויליאמסבורג, איז נישט מער ווי צוואנציג פראצענט, מיט דעם וואס די, לכאורה די זלמן טייטלבוים פראקציע אליינס, לכאורה מיינט ער דאס, קאנטראלט אַכציק פראצענט פון די וויליאמסבורגער שטימען. אזוי זאגט ער. נאכדעם זאגט ער ווייטער, אן א היי טורנאוט עלעקשאן, ווי קען עקספעקט טען טאוזענט וואוטס, שטערן טאלד די ניו יארק דזשואיש וויק. דער שטערן האט געגעבן אן אינטערוויו פארן ניו יארק דזשואיש וויק, אויך א מאגאזין, האט געזאגט אז גייען גוטע דער עולם וועט ארויסקומען שטימען, אונז קען מיר זיך רעכטן אז ס'גייט זיין צען טויזענט שטימען. שטערן סעט דיס קאמיוניטי ענדארסט האוקעל ביקאוס פארוואס האט אונזער קאמיוניטי ענדארסירט אויך האוקעל? ביקאוס שי עקספענדעד טשיילד קעיר און שי איז אנדערסטענדינג אוו רעלידזשעס רייטס זאגט ער זי גייט געבן טשיילד קעיר זי גייט געבן א געוויסע פראגראם פון די פראגראמס וואס ס'גייט דורך די מוסדות וואס דאס איז טשיילד קעיר און אויכעט אז זי פארשטייט רעליגיעזע רעכטן לאמיר זיך דא אפשטעלן פאר א מינוט דאס אז זי גייט צושטעלן טשיילד קעיר מיט עדיוקעישאן מיט פאנדינג, דאס איז דאך א דבר פשוט, דאס האלט מען דאך אין איין הערן יומם ולילה, און דאס איז דאך א חלק פון די גרויסע ליבעראלע אדזשענדע פון די מיליאנס און ביליאנס פון די קאוויד פאנדינג און עדיוקעישאן פאנדינג, און בדרך אגב איז אנגעקומען לידינו פחד פחדים פון די טשיילד קעיר פראגראמען וואס העמיר נאך עקסטער דא מיטן אייבערשטנס הילף אויסשמועסן וואס איז לא יאומן כי יסופר וואס די ליבערלס מאכן דעם קינד אליינס חתמנ'ן די אלע חוקי תועבה רחמנא לצלן וואס זיי פראבירן זיך אריינצוברעכן און ער געט א ווארף אריין אז זי פארשטייט רעליגיעזע רעכטן דאס איז סתם אזוי געווארפן אזוי אויסגעזאלצן דעם חזר'ל אז ס'זאל האבן עפעס א שטיקל גלאנץ אז וואס אז ס'איז דא רעליגיעזע רעכטן, זי האט קיינמאל קיינמאל און נישטא קיין שום סטעיטמענט פון איר בכלל אויפן ענין פון רעליגיעז רייטס, און אויב ס'איז דא עפעס איז פונקט פארקערט אזוי ווי מ'האמיר געשמועסט. זי איז די וואס האט אויס עוקר מן השורש געווען דעם גאנצן רעלידזשעס עקזעמפשן, און זי שלאגט זיך נאך אלץ אויף די אלע רעלידזשעס עקזעמפשן, מ'האט נישט געזען פון איר קיין שמץ ושמצה רמז ורמיזה אז זי גייט געבן רעליגיעזע רעכטן, אפשר מיינט די רעליגיעזע רעכטן אז די רעליגיעזע מענטשן זאלן האבן רעכטן צו די אלע געלטער, וואס דאס איז אויך א חלק פון זאכן וואס געשען יעצט, און וואס דאס איז עקסטער עקסטער די סוגיא ווען מ'וועט רעדן פון די נושא פונעם פון די לעצטעריגע סופרים קאורט רולינגס וואס איז געווען אין מעין און וואס מ'וויל צוזאמשטעלן מיטן פובליק סקול. קען זיין דאס איז וואס דער סעם שטערן מיינט מיט רעלידזשעס רייטס, אז דורך די ליבערעלס העט מען קענען די רעליגיעזע זאלן באקומען ווי מ'זאגט רעכטן צו פאנדינג. און זאגט ווייטער אווער קאמיוניטי העוו ווערי לארדזש פעמיליס דער שטערן סעט אווער פעמיליס דיפענד אן טשיילד קעיר האוקעל איז די מאוסט העלפפול פאר אווער קאוז דער שטערן פון די זלמן פעקשן זאגט אז אונזערע קאמיוניטיס האבן גרויסע משפחות און ווייל זיי האבן גרויסע משפחות זענען זיי אנגעוויזן אויף טשיילד קעיר, און דער מערסטע וואס ס'קען אונז העלפן פאר דעם קאסט פון דעם טשיילד קעיר איז נישט קיין אנדערע ווי האוקול, טייטש די לי זעלדין, די רעפאבליקענס זיי קענען נישט אזויפיל העלפן מיט דעם טשיילד קעיר ווייל די רעפאבליקענס האבן א שיטה אז דער עולם זאל נישט זיין ארעם און דער עולם זאל זיך אויף אויפשארצן די ערמעל און גיין ארבעטן און מאכן געלט און זיין באלעבאטיש. אבער די ליבערלס ווילן אז דער עולם זאל לעבן לעבן ווי די שחורים ווי די דברים אחרים און מען זאל זיין שטיין אין די ליין אין די אין די אין די אלע אפיסעס זאלן שטיין אידישע קינדערלעך אין די ליין מיט די אלע אונטערוועלט און בעטן די אלע די אלע אנעמפלוימענט מיט די אלע בענעפיטס אזוי ווי דאס, און ממילא איז זי, זאגט שטערן, די איינע פון די לידערס פון די פון די רבי זלמן פעקשן קאמיוניטי, זאגט ער אז זי איז זייער גוט פאר דעם ווייל זי העט אונז צושטעלן דעם טשיילד קעיר. זאגט ער ווייטער די דזשואיש טעלעגראפינג עידזשענסי, אויסער דעם טשיילד קעיר, האוקול העז רעגולערלי טורד ארטאדאקס דעי סקולס און סינעגאגס. זי גייט, זי דרייט זיך ארום אין די דעי סקולס, זי דרייט זיך אין די שילן, פאט טו עד מאר פאנדינג פאר האלאקאסט סורווייווערס. אהמ. שוין. ווען עסקט וויי היז קאמיוניטי טשוז טו ענדארס א ליבערל קאנדידאט אווער א קאנזערוועטיוו? מען האט געפרעגט דעם שטערן? פארוואס גייט עטץ שטיצן א ליבעראלע קאנדידאט ענדערש ווי א קאנסערוועטיוו? כדי בזיון וקצף די שאלה אליינס אז דער רעפארמירטער ציוניסטישער דזשואיש טעלעגראפיק עידזשענסי פארשטייט אז א סאטמארע קאמיוניטי וואלט נישט געדארפט אינדארסן א ליבערל, און וואלט ענדערש געדארפט גיין צו א קאנסערוועטיוו צו זעלדין אדער צו נאך א מער קאנסערוועטיוו. האט מען אים געפרעגט פארוואס טוסטו אינדארסן א קאנזערוועטיוו? שטערן סעד, די האוקול איז אן אולד סקול דעמאקראט הו איז סטיל פייטער פאר רעלידזשעס פרידאמס און ליבערטי. זאגט ער, איך פארשטיי דיין שאלה. דער האוקול איז נישט קיין היינטיגער, ער איז נישט פון די היינטיגע פארגעשריטענע פראגרעסיווס, פון די היינטיגע פארגעשריטענע פראגרעסיווס, וואס וואס זענען קעגן רעליגיע, זי איז פון די אלטע היים, זאגט ער, זי איז א פארצייטישע, זי איז נאך פון די אמאליגע דעמאקראטן וואס שלאגן זיך פאר רעלידזשעס פרידאמס און ליבערטי איז נישטא ווער ס'זאל לאכן אדער וויינען ווען זי שטייט אויפן שפיץ פון די מלחמה פון חוזק מאכן און אפלאכן פון א סופרים קאורט פסק וכו' וכו' און קען מען נאך זען דא א סאך אנדערע זאכן ווי נאכער ווי זי שטייט ממש בחרב חדה אריין צו שטעכן יעדע מין זאך פון נישט נאר פון דת נאר פון נימוס און פון מאראליטעט, קומט דער משומד שטערן און זאגט אז זי איז די וואס איז פון דעם אלטן דור און און זי פייט פאר רעלידזשעס פרידאם און ליבערטי. זי איז אזוי פון אלטן דור פון רעלידזשעס פרידאם און ליבערטי אזוי ווי דער צעטל פון די דיינים אז דער טמא'נער אפיקורסישער שרץ טמא פון קאמאן קאר איז בלי שום שינוי פונעם דרך פון רבינו הקדוש זי"ע ועלינו, און אזוי ווי עס איז געשריבן געווארן אז די נייע ביכער ווערן געמאכט דורך אנשים יראי השם, אויב עדינה שיק און אבי שיק און ריטשארד אלטאבי מיט די גאנצע חברה זענען אנשים יראי השם, און אויב קאמאן קאר איז בלי שום שינוי כלל פון רבינו, דעמאלטס איז זיך נישט מער ווי א גזירה שוה און א קל וחומר און א צד השוה שבהן, אז די רעבעצן האוקל איז נאך פון אלטן דור וואס זי טוט זיך שלאגן פאר רעלידזשעס פאר רעליגיעזע פרידאם שטערן איז נאך נישט פארטיג ער האט נאך אסאך צו זאגן ווייטער און שטערן זאגט דיס דעיס א לאט אוו דעמעקראטס דראפד רעלידזשעס פרידאם פראם וואט דעי פראם וואט דעי אר פייטינג פאר. זאגט ער אסאך פון די דעמאקראטן פון די היינטיגע דעמאקראטן זיי האבן האבן איבערגעלאזט רעלידזשעס פרידאם אבער האוקל איז סטיל פראם די דזשענערעישן דעט שעירס אור וועליוס האוקל איז פון אלטן דור און נישט די היינטיגע נייע דעמאקראטן זאגט ער אז האוקל האוקל איז פון דעם דור פון די דעמאקראטן פון די נעכטיגע דעמאקראטן די אייערנעכטיגע דעמאקראטן וואס וואס אויף דעם האט הרב אביגדור מילער געשריבן אז זיי זענען עוקר כל התורה כולה דרייסיג פערציג און פופציג יאר צוריק, זאגט ער די האוקל איז נישט פון די היינטיגע דעמאקראטן וואס זיי שערן נישט אונזער וועליוס, טייטש אזוי פאר א זאגט ער שטערן זאגט איך פארשטיי ווען ס'איז א היינטיגער דעמאקראט דארף מען דארף מען טאקע נישט וועלן אבער פאר א נעכטיגן דעמאקראט דארף מען יא וועלן. דער אמת איז אז די די די רעבעצן האוקל איז נישט קיין היינטיגע נישט קיין נעכטיגע זי איז שוין א מארגנדיגע זי גייט שוין אסאך אסאך אסאך פרארן אויס אפילו פון אלע אנדערע סטעיטס היינט ווי מען זעהט ווי זי לויפט פרארן אויס און זאגט ער אזא דברי שטות והבל ושקר וחניפה און לייגט נאך ארויף און לייגט נאך ארויף די מזוזה אויף די טיפלה אז זי איז א נעכטיגע זי איז א נעכטיגע דעמאקראט

ווי אלסא ענדארסט דעלעגאדא הו מעיד ע ריעלי סטראנג אימפרעשאן וויט היז קאמיטמענט טו רעלידזשעס וועליוס און פעמילי. אאאא, שטארקע זאכן דא. שטערן זאגט נישט נאר, נישט נאר רעבעצן האוקל זעמער אונז נתפעל פון איר רעליגיעזע פרידאם, איר איר שיטה, איר איר איר איר סלאגאן, איר לוטענענט גאווערנאר דעלעגאדא, זעמער אונז, זעמער אונז געווען זייער איבערגענומען, זייער אימפרעסט, אונז האמיר געמאכט, אונז האמיר אים אויך ענדארסט אים אויכעט, ווייל ער מאכט א שטארקע אימפרעשן וואס ווי איגער מאכט ער אן אימפרעשן ווייל ער איז אויך קאמיטעד צו רעלידזשעס וועליוס און פעמילי ער דארף ער דארף א פעמילי לעבן דער טמא'נער הונט דער דעלעגאדא מיט אלע זיינע שותפים וואס זענען עוקר נישט נאר די אידישע פעמילי זענען זיי עוקר זיי זענען עוקר דעם גוי'אישע פעמילי זיי זענען עוקר דעם גאנצן מהות פון א פאמיליע לעבן בכלל וואס מיט דברים אשר אי אפשר לפורטם וואס מ'קען ניטאמאל ארויסברענגען נישט אויפן מויל און נישט אויפן מח, וואס וואס וואס ווען מ'האט ווען מ'האט שוין געשמועסט אז די אנשי דור המבול און די אנשי דור הפלגה זענען געווען צדיקי הדור קעגן די היינטיגע מחוקקי חוקים, און דער דעלעגאדא מיט זיין מיט זיין מיט די מיט די מכשפה רעביצין שטייען אויפן שפיץ. קומט מען מיט אזא שוואנצאנות ארויפלייגן די מזוזה אויף די טיפלה, זיי גייען, זיי זענען קאמיטעד צו רעלידזשעס וועליוס, די ערכים, רעלידזשעס ערכים און פאמיליע לעבן. טא, מ'האט שוין געענדיגט די שיטה פון די פראקציע, ווי זיי רופן דאס די ראביי זלמן טייטלבוים קאמיוניטי פראקציע. יעצט לאמיר אריבערשפרייזן צו די אנדערע פראקציע מיט דעם וואס ער האט צו זאגן. ראביי משה אינדיג א וויליאמסבורג אקטיוויסט הו איז פארט אוו די סאטמאר קאמיוניטי אפיליעטעד וויט אהרן טייטלבוים טאלד די ניו יארק דזשואיש וויק דעט היז קאמיוניטי ענדארסט האוקעל ביקאוז שי איז די אינקאמבענט ער האט אן אנדערע שיטה אין צימער זאגט ער דער מוה ראביי משה אינדיג איך מיין דא פשוט סתם אז מען דארף אריין שיקן דא א געוואלדיגע מחאה צו דעם דזשואיש טעלעגראפיק עידזשענסי, ווייל אויף משה אינדיג זאגט ער ראביי, און אויפן מנהיג פון די קהילה זאגט ער אהרן טייטלבוים און ער זאגט נישט דעם ווארט ראביי, און דאס איז ממש געפערליך. אבער דאס איז סתם במאמר המוסגר, דאס איז א מחאה וואס ווער ס'וויל קען עס אריינשיקן צום דזשואיש טעלעגראפיק עידזשענסי. זאגט ער אז דער ראביי משה אינדיג זאגט אז די סיבה פארוואס

פאר ס'האט זיך צוטיילט אין צוויי סאטמאר'ס, איז אייביג געווען די שיטה אז מען גייט מיטן אינקאמבענט, מען גייט מיט דעם וואס איז אין פלאץ פאר, און מען גייט ענדערש מיט דעם ווער ס'גייט אויף ווידערוועלונג און נישט פאר דעם נייעם קאנדידאט. בדרך אגב, ווער זאגט אז דאס איז די סאטמארע שיטה? מיר האבן דורכגעלערנט דעם ויואל משה מיטן על הגאולה ועל התמורה, מיטן ליקוט פונעם גחלי אש און דברי יואל אין לשון קדשו, און נאך א פיל אנדערע ליקוטים מיטן מחזור דברי יואל מיטן זמירות דברי יואל האט מען קיינמאל נישט געטראפן ערגעץ א רמז ורמיזה אין שיטת סאטמאר אהה מען דארף גיין מיטן אינקאמבענט ענדערש ווי דעם צד שכנגד דאס איז איין הערה וואס איך האב אויף דעם הרב אינדיג. די צווייטע הערה וואס איך האב אויף דעם הרב אינדיג איז צו די שיטה מען גייט מיטן אינקאמבענט איז וואס איז ווען למשל דער אינקאמבענט איז א רעפאבליקאנער און ער גייט נישט צוזאגן גארנישט קיין געלטער אדער ער האלט אז מען דארף האקן פון די געלטער, און קעגן אים לויפט א קאנדידאט, א דעמאקראט א ליבערל, וואס די אלע דזשואיש פראקציעס גייען אים אינדארסן, און דארט גייט זיך גיסן געלט אזוי ווי עס זעט אויס אויפן צד שכנגד, און דעמאלטס איז אויך דא די שיטה פון אינדארסירן דעם אינקאמבענט, אדער די אלע תירוצים דאס איז נאר לפנים ווען מען שטעלט זיי צו די וואנט, הייסט מיט א זאך וואס עס שרייט אבן מקיר תזעק אז אפילו די מאדערענע דזשורנאליסטן פארשטייען אז עפעס איז דא מורא'דיג מאדנע און מען מוז קומען מיט א תירוץ ווי קומט דאס סאטמאר צו אינדארסן די ליבערלס? און דער איינער קומט ענטפערן א תירוץ איז רעלידזשעס פרידאם און דער אנדערער האקט ארויס א תירוץ אויף אינקאמבענט אבער ליידער ליידער נישט דאס איז דער תירוץ און נישט דאס איז דער תירוץ די תירוץ איז אז מען פאלאוט די מאני און מען גייט נאך פון די פאנדינג און ריסארסעס און אויך פאלאו די פאוער פון די דזשואיש פון די דזשואיש קאמיוניטיס פון די דזשואיש פאוער און ממילא אז די דזשעי סי אר סי און די אלע ריפארמערס מיט פאללאק מיט מילער מיט די גאנצע חברה מיט אגודת ישראל אלע שרייען אז דאס איז די ריכטיגער קאנדידאט און אזוי וועט מען צוקומען צום געלט איז דאך א דבר פשוט אז מען דארף פאר דעם וועלן. מען זעט עס ברוך השם אז אזויפיל בושה האבן זיי נאך אז זיי קענען עס נאכנישט אזוי גראב ארויסזאגן, זיי זאגן עס עקסטער, קודם רעדן זיי פון פאנדינג און ריסארסעס, און עקסטער ווען מען פרעגט זאגן זיי אן אנדערן תירוץ, אבער זיי פארגעסן זיי פארגעסן נישט פון דעם פאנדינג און ריסארסעס. אינדיג איז נאך א שווערציג, און אינדיג זאגט היז אינדארסמענט רעפרעזענט סאטמאר דזשוס אקראס די סטעיט, אינקלודינג די אראנדזש קאונטי ענקלעיוו אוו קרית יואל און פארטס אוו וויליאמסבורג. יא יא דער סעם שטערן ווייסט זיך אויפצוטוהן אז ער קאנטראלט די וואוטס פון וויליאמסבורג, אבער דער אינדיג האט די אויבערהאנט אז ער קען זיך ער קען זיך זאגן אז נישט נאר אונז טוען מיר ברענגען וואוטס פון די סיטי, אונז האמיר אויך דארט אין ווילידזש אוו קרית יואל האמיר אונז דארט גאר א גרויסן פראצענט און דאס איז אויך אונזערע וואוטס, דאס איז אזוי צווישן זיך טוען זיי זיך פרובירן נאך איינער צו טרעפן אויפן צווייטן עפעס א שטיקל אויבערהאנט פון וויפיל וואוטס זיי קענען אריינוואוטן. אזא בחינה ווי די צוויי מאשקעס קריגן זיך צווישן זיך ווער קען מער חנפ'ענען דעם פריץ, מער צושטעלן פארן פריץ, בעסערע טענץ טאנצן. יא. שוין על כל פנים דאס איז זיכער דא ובאו כולם בברית יחד, האבן ביידע די ביידע פראקציעס האבן מחליט געווען אז מען גייט אינדארסירן דעם גאווערנער האוקול. שוין לעומתם משבחים ואומרים לכבוד דעם גרויסן אינדארסמענט פון די צוויי סאטמארע פראקציעס האט גאווערנער האוקול געזאגט אין א סטעיטמענט צום פארווערטס און זי שרייבט איי עם האנערד טו העוו ערנד די טראסט ענד סופארט אוו די חסידיק און ארטאדאקס קאמיוניטיס אין אווער סטעיט ס'איז מיר א געוואלדיגע כבוד צו באקומען די טראסט און סופארט פון די חסידיש ארטאדאקסיש קאמיוניטיס אין אונזער אין אונזער שטאט, און אזוי ווי זאגט דער זאגט ער ווייטער, דער צייטונג אז די ארטאדאקס קאמיוניטי פלעיד אן אינפלוענשעל ראל אין ניו יארק סיטי מעיאר פאר פריימערי לאסט יער, מעיאר עריק עדעמס הו אינדארסט האוקעל רעסיווט סיגניפיקענט סופארט פרום ארטאדאקס וואוטינג בלאקס, זאגט ער אז דער אויך אין די אין די מעיארעל וואוט, און פונעם מעיאר אוו ניו יארק וואס דאס איז אריינגעקומען עריק אדאמס איז אריינגעקומען אין אמט זאגט ער דאס איז אויך געווען די ארטאדאקסישע חסידישע אידן וואס האבן געשפילט א גרויסע ראלע אין דעם ארויפגיין אויפן בענקל יא די אלע שקצים און מנוולים דברים אחרים דעם דעם אדאמס מיט די אלע. לא עלינו, און אלעס גייט אויפן אקאונט פון אידן וואס טראגן וואס וואס ברענגען זיי אריין און זעצן זיי אויפן בענקל. יא, און און זאגט זאגט ער נאך ווייטער, זאגט ער אז דער אדאמס האט דאך אויך אינדארסט האוקעל, איז דער אדאמס זאגט אז די קאמיוניטי לידערס אר סטענדינג וויט האוקעל, זאגט ער פארוואס טוען די חסידישע מנהיגים שטיין מיט האוקעל, ביקאז דעי נאו די גאווערנער'ס קאמיטמענט טו די דזשואיש קאמיוניטי. די חסידים ווייסן אז דער גאווערנער גיבט זיך אוועק פאר די אידישע קאמיוניטי. זי האט נאכנישט געזאגט קיין מילה אחת וועגן דעם סובסטענשל עקוויוועלענסי אבער ווען מען זעהט ווען זיי ווייסן אז קאמיטמענט טו די דזשואיש קאמיוניטי מיינט עס ווייטער געלט און געלט און געלט, גרויס געלט, גרינג געלט, גוי'איש געלט, גע'גנב'עט געלט, דאס איז אלעס די ראשי תיבות, מ'האמיר שוין געשמועסט פון גוג ומגוג, אלץ דרייט זיך ארום דאס געלט. און האוקל האט געזאגט אז שי איז לוקינג פארווערד טו בילדינג אן אר פארטנערשיפ טו אפליפט די דזשואיש קאמיוניטי אקראס ניו יארק, זי גייט ארבעטן אויפצוהייבן, זי גייט אפליפטן, זי גייט מאכן אן עליה פארן דזשואיש קאמיוניטי, די דזשואיש קאמיוניטי איז זייער צוריקשטעליג רחמנא לצלן, מען דארף זיי פאראויסברענגען,

מיט קאמאן קאור מיט די אלע זאכן וואס זיי זענען דאך שוין אלע דארט, איין זאך האבן זיי זיך געדארפט מאכן זיכער די וואקסינס האבן זיי אויך, זאל זיין להשמיד להרוג ולאבד, אבער דא אויף די חסידישע קאמיוניטי לייגט זי אן אויג אז זי גייט זיי אויפהייבן, זי גייט מאכן א גרויסע התעלות מיט די חסידישע קאמיוניטי, און ער ענדיגט צו דעם ארטיקל נאך דעם גאנצן באשרייבונג ווי די חסידישע סאטמארע פראקציעס מיט אלע אנדערע האבן איר אזוי ווארעם אויפגענומען ענדיגט צו אז די רעפרעזענטעטיוו לי זעלדין די פעיוואריט טו ווין די רעפאבליקען גובערנענשאל פריימערי העז רעסיווד די בעקינג אוו נאסאו קאונטי דזשואיש עלעקטעדס און בשעת בשעת די גאווערנער האוקעל האט באקומען אן אינדארסמענט פון אלע אידישע קהילות דער לי זעלדין האט נאר געווארן אינדארסירט אין דער דזשואיש קאמיוניטי אין לאנג איילענד, וויל פשוט פרעגן מיט איהם ווער ער קומט פון דארט. סתם א צייטונג א סך מ'זאגט נישט אלעס ארויס, זאגט ער גיב א קוק. און זאגט ווי א געלעכטער ווי אלע אידעלעך גייען צו די ערלית און די גויטע, און דעם לי זעלדין האבן זיי ארויסגעלאזט. בדרך אגב, אז מען רעדט א ווארט פון דעם לי זעלדין, נאך א זאך, און וויל מען נישט ארויסברענגען סיי וואסערע אינדארסירונג אדער בכלל אינדארסירונג פאר סיי וועלכע וואלן, קען מען נאך כאפן וואס די נושא איז איבער וואס מען האנדלט, אז דער לי זעלדין גאנג האט ארויסגעשיקט א מעסעדזש פון זיין זיינע קאמיוניקאציע מיטלען און ער שרייבט אזוי, פערענטס סענד דעיר ליטל קידס טו סקול, טו לערן די עי בי סיס אוו רידינג ענד רייטינג, נאט די עי בי סיס אוו דזשענדער אידענטיטי. זאגט ער, עלטערן שיקן קינדער אין סקול צו לערנען די עי בי סי, להבדיל ווי מ'זאגט ביי אידן די אלף בית פון פון פון כתב ולשון, נישט די אלף בית פון תועבה און אישות. סתם וואס ער האט צוריק געפייערט קעגן קעגן זיי, אויך קעגן די האוקל וואס ער האט דאס צוריק געפייערט, און ס'איז מורא'דיג מי אתם מחליפין במי וואס איז ממש די גייסט זיי האבן זיך צוגעשטעלט מיט הגרועים שבגרועים שבגרועים. ס'כאפט א טרייסל און א ציטער ההימיר גוי אלוהים, ועמי המיר כבודו בלא יועיל, און. למעשה איר האט דא נאכגעזאגט פון די אלע פלעצער פון ווי ס'קומט אן די אלע אנגלא אידישע נייעס אגענטורען, דאכט זיך אז ס'איז געווען, מיר האבן געהאט געהערט אז ס'איז געווען געוויסע וואס האבן זיך ארויסגעשטעלט און אזוי ווי פראטעסטירט אויף א געוויסן אופן קעגן די וואס די היימישע קהילות האבן אינדארסירט אט די מכשפה האוקל ווייסט איר פון דעם צו זאגן?